דו ביסט דא א שומר אויף די געלט, ס'איז נישט דיינס, וויאזוי שטייט אין די משנה אין אבות פרק ג' משנה ז', רבי אלעזר איש ברתותא אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו, וכן הוא אומר כי ממך הכל ומידך נתנו לך, א משנה אין אבות. די עיקר פון תרומה וואס די אייבערשטער וויל, נישט זאלסט פילן ביסט מקריב עפעס פון זיך, ס'איז נישט דיינע, ס'איז דעם אייבערשטנ'ס, דו ביסט א שומר אויף דעם.

דו געבסט גארנישט. מען זאגט נאך אזא ווארט, א ווערטל, אז ס'שטייט איינמאל בעל הבית אין תורה שטייט איינמאל. אין גאנצע תורה שטייט איינמאל ווארט בעל הבית. וואו? יענעם שבת געליינט ונקרב בעל הבית אל האלהים. אין פרשת משפטים. וואס איז טייטש ונקרב בעל הבית? ווער איז דאס? דער שומר. דאס איז דאס וויסן, ווייל ביסט נישט קיין בעל הבית, ביסט א שומר. ביסט א שומר אויף די געלט. איינמאל וואס שטייט ונקרב שטייט בעל הבית און רעדט וועגן א שומר ארבעה שומרים און ארבעה שומרים פארוואס ווייל ביסט נישט קיין בעל הבית ביסט א שומר דאס וויל די אייבישטער די ויקחו לי תרומה ס'נישט ויתנו דו געסט נישט ס'איז תקחו את תרומתי ס'איז מיינע אזוי איז עוד מסביר די אמרי נועם אביסעלע קלארער. ער זאגט אזוי, דער רבונו של עולם וויל דאך אז א מענטש ווערט גרויס, דער רבונו של עולם האט משפיע געווען אויף אים עושר וכבוד, איז אפילו אז דער מענטש האט געמאכט אויף דעם פעולות, ער האט געמאכט פעולות אויף דעם, גרויסע יגיעות ער זאל גרויס ווערן, אבער ער טאר נישט טראכטן אז די פעולות זיינע האבן עס געמאכט, ווייל כי לא בכח יגבר איש, נאר להשם התשועה, ס'איז נאר פונעם אייבערשטן.

ער ווערט גרויס, זאלסטו וויסן ויקחו לי, ס'איז פון מיר. פארוואס? ווייל מאת כל איש אשר ידבנו לבו, פונקט ווי דו ווייסט אז יעדע זאך זאגט דאך די הארץ צו טון, יעדע פעולה פון די איברים איז דאך א פעולה וואס די הארץ זאגט, און ממילא העסטו פארשטיין פון דעם אז תקחו את תרומתי, איך בין דער ליבן של ישראל, איך גיב דיר דעם תפקיד אויף יעדע זאך צו טון. פונקט ווי די די ראיה ויקחו לי תרומה. יעדע תרומה יעדע שררות יעדע התרוממות וואס ס'ווערט ביי דיר דאס איז פון מיר. יעדע התרוממות קומט פון מיר. דו טראכסט דו האסט געמאכט די זאך האסט געמאכט די זאך זאגט ער די ראיה מאת כל איש אשר ידבנו לבו. וואס דער לב ער איז דאך דער וואס גיט די תפקיד פאר אלע איברים ער גיט דאך די מזון די חיות פאר אלע איברים. פאר די הענט, פאר די פיס, די הארץ גיט דאך די חיות אלע איברים, און ממילא פון דעם מוזטו פארשטיין אז תקחו את תרומתי, איך בין די ליבן של ישראל, איך האב דיר געגעבן די די קאפ דאס צו מאכן און יענץ צו מאכן, ס'איז אלץ איך. דאס אריינצולייגן, דאס איז די סגולה אז ס'זאל זיך האלטן די נכסים, דער שפת אמת טייטשט מיט דעם, די גמרא אין ביצה ט"ו, רוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, שנאמר אדיר במרום השם. רשי הקדוש זאגט אויפן פלאץ אדר לשון חוזק, ס'איז שטארק, שטארק, קוקט אריין אין רשי צו פארשטיין, טייטש דער שפת אמת אזוי, רוצה שיתקיימו נכסיו, איינער וויל זאל זיך האלטן ביי אים נכסים, אויס געלט, צו רוחניות'דיגע נכסים, צו גשמיות'דיגע נכסים, דו ווילסט זאל זיך האלטן, יטע בהן אדר, אדר לשון חוזק דארפסט דיך שטענדיג שטארקן מיט וואס? מיט דעם שנאמר אדיר במרום השם איז געדענקען אז ס'איז אלץ פון אייבערשטן, מיט דעם וועט עס בלייבן ביי דיר, מיט דעם וואס דו וועסט געדענקען אז בעל הבית איז נאר דער אייבערשטער, דו ביסט סך הכל דער שומר, סיי ביי רוחניות סיי ביי גשמיות, רוצה שיתקיימו נכסיו ווילסט ס'זאל זיך האלטן ביי דיר די נכסים הרוחניים והגשמיים, יטע בהן אדר לשון חוזק, דו זאלסט זיך מחזק זיין די גאנצע צייט אז וואס אז שנאמר אדיר במרום השם אז ס'איז אלץ, אז ס'איז אלץ נאר דער אייבערשטער, דער אמונה. ווען א מענטש לייגט דאס אריין, מען זאגט נאך ישמח ישראל זאגט, ישמח ישראל, אז מצמיח ישועה, מיט ישועות, שטענדיג ביי ישועות שטייט מצמיח, מצמיח, ס'איז א צמח, זאגט דער ישמח ישראל, ווי איז די קערעלע? ווער איז די, ווער איז די זרע? ווער איז די גרעין? דו ווייסט ווער איז די גרעין ווער איז די זרע? אמונת זה סדר זרעים, די אמונה דאס איז די קערעלע וואס פון דעם איז מצמיח ישועות, פון דעם וואקסט א ישועה. נאכאמאל, מצמיח ישועות, די ישועה איז דאך א צמח, פון ווי וואקסט דאס, ווי די קערעלע, אמונת זה סדר זרעים, דאס איז די זרע וואס פון דעם וואקסט ישועות, דער אמונה וואס א מענטש איז מאמין די גאנצע צייט אז אלעס דינג וואס ער טוט און הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, דער אמונה זיך דאס ברענגט אים די ישועות, דאס ברענגט אים אין אלע עניינים די ישועות. דער דברי ישראל טייטשט די וואך שטייט מקשה תעשה המנורה געדענקען אלע וואס רשי הקדוש זאגט מקשה תעשה המנורה וואס זאגט רשי הקדוש לפי שהיה משה מתקשה בה משה רבינו איז אים געווען שווער צו פארשטיין די מנורה שהיה משה מתקשה בה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה השלך את הכיכר לאור ווארף אריין דעם כיכר אין פייער והיא נעשית מאליה טייטשט ער אזוי לפי שהיה משה מתקשה בה, דער אייבערשטער זאגט השלך את הכיכר, ס'דא אסאך וואס זענען מתקשה אין די כיכר, די כיכר לחם אין די ברויט, וואס טוט מען מיט די כיכר? מתקשה אין די כיכר, זאגט דער אייבערשטער השלך את הכיכר לאור, נעם די כיכר און ווארף עס אריין לאור פני מלך חיים, צו דעם אש אוכלה צו דעם אייבערשטן, והיא נעשית מאליה, ס'וועט ווערן אלע פרנסות אליינס, חתונה מאכן קינדער בלייכטערהייט, אלץ וועט ווערן נאך. השלך את הכיכר לאור, ווארף אריין דעם לפי שהיה מתקשה בה. השלך דער אייבערשטער זאגט השלך את הכיכר דעם כיכר ווארף אריין לאור פני מלך חיים צום אייבערשטן גיב זיך א ווארף ארויף אויפן השלך על השם יהבך והוא יכלכלך און דאס דאס איז לשון רש"י אין מדרש אין מדרש שטייט די לשון אביסל אנדערש שטייט אין מדרש עס איז א תנחומא שמיני ח נתקשה משה רבינו בעשיית המנורה ביז די אייבערשטער האט אים געזאגט השלך את הזהב לאש והיא נעשית מאליה, טייטשט מען נתקשה די אלע קשיים וואס די גמרא זאגט קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, ס'איז דא אסאך קשיים אסאך קשיות וואס א מענטש פרעגט מה נשתנה מער ווי פיר קשיות, דו ווייסט די תשובה אויף די אלע קשיות? די אלע קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, ווייסט די תירוץ איז, השלך את הזהב לאש ראשי תיבות אמונה שלמה והיא נעשית מאליה. ווארף זיך אריין אויף די אלע קשיים דארט אין אמונה שלמה אלע קשיים וועלן נעלם ווערן. איר האט געזאגט א אדם גדול צו די טוען אין הצלה האט ער האט ער געזאגט אז ער איז געווען אין לעיקוואוד ביי איינעם בודק זיין ער האט אים געכאפט אן הארץ אטאק לא עלינו הארץ אטאק לא עלינו, האט אים געקומען בודק זיין, האט אים בודק געווען דא דעם דופק, דעם דופק אין די האנט, האט ער געזאגט לאז אפ די האנט, די הארץ טוט אים וויי, זאגט ער, לאז אפ די האנט, די הארץ טוט אים וויי, האט אים געזאגט צדיק'ל, ביי די האנט איז מען בודק די הארץ, דא ביי די דופק איז מען בודק די הארץ, זאגט מאת כל איש אשר ידבנו לבו, ווילסט בודק זיין די הארץ, תקחו את תרומתי, מוזט בודק זיין ווי אזוי האלט ביים געבן. תקחו את מאת כל איש אשר ידבנו לבו ווילסט בודק זיין זיין הארץ תקחו את תרומתי איז מען בודק ביי די האנט וויפיל ער געבט אבער איך וויל זאגן אביסל אנדערש מאת כל איש אשר ידבנו לבו דו ווילסט בודק זיין די הארץ זיינע אין אמונה תקחו את תרומתי וויאזוי איז זיין השתדלות צו ס'איז א רואיגע השתדלות צו א צעווילדעוועטע השתדלות איינער וואס האט אמונה ידבנו לבו מוז בודק זיין די הארץ אין די אמונה צו די זיין הארץ איז טאקע ער רעדט ער מאמין צו ער איז טאקע מאמין תקחו את תרומתי זען אין די האנט וויאזוי צו ער מאכט א צעווילדעוועטע השתדלות צו א רואיגע השתדלות ווי האט ער געזאגט רבי חצקל לעווינשטיין אז אלע מאכן השתדלות סיי דער וואס גלייבט און סיי דער וואס גלייבט נישט אלע ארבעטן דאך און וואס איז נפקא מינה צווישן זיי ביידע ער איז א רואיגער און ער איז א צוחושטער מרגוע הנפש ער ווייסט ער מאכט השתדלות ווייל ס'איז א מצוה אלץ טוט נאר דער אייבערשטער אלץ געשריבן אין ראש השנה זיין רואיג דער אייבערשטער טוט אלעס ער האט מיר געהייסן מאכן די מצוה איך מאך עס אלץ שרייבט דער אייבערשטער רבונו של עולם גיט עס און דער רעדט זיך איין אז ער טוט, און דא איז א בראך, דער האט א צוחושטע לעבן, לא עלינו, אה, השם ישמרינו. דער בודק זיין ביי דעם שטייט די וואך ויקחו לי תרומה. ווער וואס ווייסט תקחו את תרומתי ס'איז מיינע, די געלט איז נישט דיינע, בין נישט קיין בעל הבית, א שומר. נאר אזא איינער איז א רואיגער, ער לעבט מיט אמונה. און יענער איז קורס, ווי האט ער געזאגט דארטן? אז ביי חמור שטייט רובץ תחת משאו, ביי א מענטש דארף נישט זיין רובץ תחת משאו, אבער מילא. מיר דערציילט ר' מענדל פוטערפאס האט דערציילט, אז דער רימניצער, ער איז דאך געווען, ידוע, ער איז דאך געווען א מוהל, און ידוע אין רוסלאנד, מ'האט דאך נישט געלאזט מל'ען, עס איז געווען דארטן ליידער אידן וואס האבן געדארפט תשובה טון, בקיצור דארטן איז געווען עפעס א אידענע, וואס די אידענע האט שטארק געוואלט מל'ען איר קינד און איר מאן האט נישט געלאזט, ליידער ליידער, און ער איז געווען א גבר אלים, און זי האט געציטערט, מען האט געציטערט, זי האט אפגעמאכט מיטן רימניצער אז עס איז געווען טעג וואס איר מאן איז ארויסגעפארן אויף ביזנעס, און ווען ער איז ארויסגעפארן, ווען ער פארט ארויס אויף ביזנעס האט זי אפגעמאכט, שיקט זי א טעלעגראמע צום רימניצער ער זאל קומען זיין מוהל, ער זאל קומען זיין מוהל. און אזוי איז געווען טאקע עפעס א טאג וואס ער איז ארויסגעפארן אויף ביזנעס זי האט געשיקט א טעלעגראמע דער רימניצער איז גלייך ארויסגעפארן שטענדיג דער רימניצער איז געווען א מוהל האט מיטגענומען איינעם יענער איז געווען סנדק ר' מענדל פוטערפאס איז געווען אסאך מאל סנדק האט ער מיטגענומען ר' מענדל האט ר' מענדל דערציילט מ'האט געדארפט אריינברענגען אריינקומען דארטן אין די גרעניץ מיט דעם מעסער אליין איז געווען קריעת ים סוף אריינברענגען דעם מעסער שוין בקיצור שוין ברוך השם מ'זיצט שוין ביים ברית ער איז סנדק דער רימניצער האט געמאכט חיתוך די ברית איז געווארן א שטף דם, עס האט אנגעהויבן צו פלייצן בלוט, מען האט געדארפט א דאקטאר, מען דארף גלייך א דאקטאר, ס'איז געווען א פחד, גיי ברענג א דאקטאר, ווערט די מאן געוואר, די מאן ווערט געוואר אז עס איז דא געווען עפעס גראטשקעס, און עס איז געווען זייער מסוכן מיט דעם מאן, ער איז געווען א גבר אלים האט עס געקענט איבער געבן דארטן פאר די שלטונות, עס איז געווען זייער מסוכן, געווארן א פחד נורא, אין די רגע וואס די בלוט האט אנגעהויבן צו פלייצן, איז געווארן דא א פחד נורא, האט דערציילט ר' מענדל אז דער רימניצער, דער עולם האט געכאפט א ציטערניש און דער רימניצער אריינגעלאפן אין א צימער, געווען פארמאכט אפאר מינוט, ער גיבט א מאך אויף די טיר, די בלוט האט זיך אפגעשטעלט, די בלוט האט זיך אפגעשטעלט, זאגט ער, געווען ממש א נס, האט ער געפרעגט שפעטער דעם רימניצער, וואס האסטו געמאכט דארט אין צימער? וואס האסטו געמאכט דארט אין צימער? זאגט ער, וואס איך האב געמאכט? איך האב געשריגן רבונו של עולם איך בין געקומען דא מאכן א מצוה, פארשעם מיר נישט! פארשעם מיר נישט! איך בין געקומען דא מאכן א מצוה, פארשעם מיר נישט! האט געזאגט ר' מענדל, איך מיט מיין גאנצע תורת מחשבה, דאך געווען א גרויסע בעל מח, מיין גאנצע תורת מחשבה פון אלקות מיט אלס, מיר האבן געזען בלוט, מיר האבן פארלארן געווארן. דער אידעלע מיט זיין אמונה פשוטה, טאטע פארשעם מיר נישט, האט אפגעשטעלט די בלוט, איז נישט פארלוירן געווארן, אמונה פשוטה, אמונה פשוטה, אמונה שלימה, וויסן ס'דא א אייבישטער, אמונה פשוטה, לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, זיך עס איינ'חזר'ן אפאר מאל א טאג, דעם אני מאמין. דער זוטשקער רבי זכרונו לברכה איז געווען אין יעדע טיש פלעגט ער זינגען אויפן ניגון פון סאלא קאקוש דער אני מאמין דעם ערשטן אני מאמין דריי מאל ביי יעדן ביי יעדן ביי יעדן טיש פאר ער האט געענדיגט די טיש האט ער געזינגען דער אני מאמין דריי מאל אני מאמין חזר'ן, זינגען אינמיטן טאג מיט מיטן טיש און מיטן באנק אויך דא איז זיך אין באנק ביי יעדן דאס ווען די שמאטע איז אויפן איבעראל. איינער האט געפרעגט דעם רימניצער אמאל, זאג נאר רבי, ס'דא עפעס א, ער וויל די טעלעפאן נומבער פון די הימל, ער דארף וויכטיג יעצט די הימל, ער דארף רבונו של עולם, ס'דא עפעס א טעלעפאן? זאגט אים, דאוון, דאוון, דאוון, וואס איז די טעלעפאן? יא. על כל פנים, נאר פון איינעם וואס ווייסט אז אלעס פונעם אייבערשטן מוז זיין א שטיק חסד דערין, מוז זיין ער ווייסט אלעס פון רבונו של עולם. געווען, די חפץ חיים האט געהאט עפעס א גרויסע מקורב וואס האט געהייסן ר' אלי' לווארט. ר' אלי' לווארט איז געווען א מקורב פון חפץ חיים, ער האט דערציילט, ער האט געהאט עפעס א, געווען נאך איינער, עפעס א גרויסע גביר, וואס זיינע, זיין עשירות איז געווען מסועף, ס'איז געווען אין נדלן, אין נכסי דלא ניידי, ער האט געהאט אין נעפט, אין פארשידענע זאכן האט ער געהאט די עשירות זיינע, און דער יונגאטש דער גביר האט געזאגט אמאל פאר ר' אלי' לווארט, אז עס זעט אים נישט אויס ווי אזוי ער קען נאך אמאל ארעם ווערן, פארוואס? ווייל היות זיינע געלטער איז צושפרייט אין אזויפיל זאכן, אפילו אז די בנינים וועלן אראפגיין, די פרייז פון די בנינים, האט ער נעפט, און אז ביידע וועלן אראפגיין האט ער די אנדערע, ב ה. האט אים ר' אלי' געווארנט רעד נישט אזוי, ווייל די גמרא זאגט גלגל הוא שחוזר בעולם, געלט איז זוזים ס'איז היינט ביי מיר מארגן ביי דיר און שפעטער ביי אנדערע פיל, רעד נישט אזוי, נישט געוועגט, ער זעהט אים נישט אויס פונקט ווי ס'קען, ער זעהט אים נישט אויס אז ס'קען פון אים אוועק גיין די וועלט. האט ער דערציילט די מעשה, דער איד האט געהאט צווישן זיינע גרויסע עשירות'ן האט ער געהאט די גשר דארטן אויפן טייך, די גשר אויפן טייך וואס ווער ס'איז ארויף אויפן גשר האט באצאלט מכס, יעצט ווער זאל, אויב ס'האט נישט געטארט ארויף גיין אסאך מענטשן אויף די גשר, ס'האט געקענט ארויף גיין נאר אפאר וואגנס, אפאר וואגנס צוזאמען. און אזוי האט ער געמאכט אסאך געלט פון דעם גשר אויך. ס'איז אמאל אריבער געגאנגען אסאך צוזאמען זעלנערס פון ניקולאי ימח שמו, זעלנערס אסאך צוזאמען, ממילא האט זיך די גשר צעבראכן, אלע אראפגעפאלן אין טייך און דערטראנקען געווארן. און דער איד האט געוואוסט אז עס קומען יעצט גלייך די שלוחים פונעם צאר ניקאליי ימח שמו גייען אים גלייך פארברענען לעבעדיגעהייט אויף דעם, מען גייט אים און איז ער שנעל אהיים געלאפן, ער האט געכאפט אנגעפילט א זאק מיט רבבות שטרות פון געלט, רבבות שטרות, און שנעל געכאפט פליטה איידער מען פארברענט אים, און האט ער איידער מען האט ער און געכאפט פליטה ארויסגעלאפן מחוץ לגבולות רוסיא, מחוץ לגבולות פון רוסלאנד, און ווען ער איז אנגעקומען מחוץ ל אין די אנדערע גרעניצן, האט ער זיך אוועקגעזעצט מאכן סדר געבן א קוק וויפיל ער האט גענומען, ווייל ער האט געכאפט רבבות שטרות, איז אים געווארן טונקל אין די אויגן, וואס איז? ער האט געזען אנשטאט צו כאפן שטרות כסף ווייל ער האט געציטערט אויפן לעבן, ער איז געווען אזוי צוחישט, אנשטאט שטרות כסף איז געווען אנדערע בלעטער, אנדערע פאפירן, ס'איז נישט געווען קיין געלט. ער איז געבליבן בעירום ובחוסר כל, און דארטן האט ער געטראפן רבי אלעזר וואס האט געזאגט, אוי ביסטו גערעכט געווען, האט ער געוויינט, גלגל הוא שחוזר בעולם, איי איי איי אז וויסן אז נאר דער אייבערשטער, נאר דער אייבערשטער, דו ביסט נאר א שומר, ונקרב בעל הבית, בעל הבית הייסט א שומר, ונקרב בעל הבית. ווייל ווי האט עפעס איינגענומען א עפעס א ווי האט ער געזאגט דארטן דער שייגעץ האט געפרעגט דארטן ער ווייסט נישט ווי דער רבונו של עולם קען צונעמען פון אים אזויפיל געלט ס'איז אזוי צעשפרייט האט ער געזאגט דו ווייסט נישט ווי אזוי מ'קען צונעמען די געלט פון דיר אבער ווי אזוי מ'קען דיר צונעמען פון די געלט ווייסטו יא הא? דאס פארשטייסטו מ'קען דיר צונעמען פון די געלט שוין בארואיג דיך על כל פנים

צו דארף דא נעמען דער רבונו של עולם זאגט איך וויל מען זאל מיר בויען א מקדש און ממילא איז וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת ותכלת וארגמן זאגסט קודם מען זאל ברענגען מען זאל ברענגען מען זאל ברענגען מען זאל און שפעטער זאגסטו ועשו לי מקדש נארמאל זאגט מען איך וויל גיין בויען א בית המקדש וויל מען זאל בויען שרייבט מען שפעטער וזאת התרומה אשר תקחו מאתם מיט ר' משה פיינשטיין הוא אשר דיברנו די יסוד וואס מ'האט גערעדט ביז יעצט, זאגט ער דער רבונו של עולם וויל איין זאך, איך דארף פון דיר געלט אויף מיין מקדש, זאגט דער אייבערשטער, איך דארף דיין געלט, איך דארף איין זאך דו זאלסט ארויס נעמען פון קעשענע און דו זאלסט לעבן, איין זאך ס'איז נישט מיינע, ס'איז זיינע. ס'איז נישט מיינע, ס'איז זיינע. דאס איז עס. שפעטער וועט מען זאגן, יא, איך דארף דא ועשו לי מקדש, מאך א בית המקדש. אבער נישט די תכלית איז די בית המקדש. ווען מען הייבט אן ועשו לי מקדש וואלסטו פארשטאנען מען דארף דא א תכלית א בית המקדש, און ממילא וועגן דעם דארף איך דו זאלסט מיר ברענגען געלט. ניין! די תכלית איז, זאגט רבי משה פיינשטיין, דאס איז די דיוק, וזאת התרומה איך דארף דו זאלסט ארויסנעמען פון קעשענע. ווייל זאלסט גלייבן אז ס'איז נישט די. ווען איינער רעדט זיך איין ער איז באלעבאס, ווייסט מען ווער ס'איז באלעבאס. באזונדערס איז דא אזא זאך, אונז האלט מען דאך אז אין חודש אדר זאל מען נישט מאריך זיין, אבער דער שפת אמת איז פארנומען, משנכנס אדר מרבין בשמחה, פארוואס מרבין בשמחה? זאגט ער ס'הייבט זיך אן פון די אנדערע זייט, ס'איז דא עפעס א קנעפל וויאזוי מ'ווערט בשמחה? יא? איך מיין ווען ס'איז דא די קנעפל וואלט מען זיך געקויפט פאר אסאך געלט, ווי איז די קנעפל וואס מ'ווערט בשמחה? הא? עפעס א קנעפל? איז דא עפעס א טאבלעט אויף דעם? ווי איז די קנעפל? זאגט ער ווייסט ווי די קנעפל איז? ס'הייבט זיך אן פון די אנדערע זייט זאגט דער שפת אמת. באחד באדר משמיעין על השקלים. די וואס לאזט נישט א מענטשן זיין בשמחה, ער איז איינגעפאקט אין זיך, אין איך, אין איך, אין מיך, נישט נאר ביי געלט, ביי אלע זאכן, ער טראכט נאר וועגן זיך, וועגן זיך, וועגן זיך, וועגן זיך, קריך ארויס פון זיך, הייב אן צו געבן פאר יענעם, טראכט פון יענעם, געב פאר יענעם, דא הייבט זיך אן דעם שמחה. באחד באדר משמיעין על השקלים. דא הייבט זיך אן שמחה. ווי האט די בית ישראל, איינער האט אים געזאגט, איינער געווען א גרויסער גביר, געהאט אסאך געלט, גוטע קינדער, האט ער געזאגט פארן בית ישראל, רבי, קינדער זעט דאך דער רבי וואס איך האב גוטע קינדער, געלט ווייסט דאך דער רבי וויפיל איך האב, אבער ווי נעמט מען אביסל שמחה'לע? האט דער בית ישראל געזאגט, פתחת שקי ותאזרני שמחה, קריך ארויס פון זאק, הייב אן, מאך אויף די קעשענעס, צו ווערן בשמחה, גיי ארויס פונעם אייגענעם זאק, וואס האט זיך פארמאכט אין א זאק, און ער שרייט ער וויל ווערן בשמחה, הייב אן צו געבן פאר יענעם, גלייב אין אייבערשטן, מען דערלייגט נישט פון יענעם. ווי זאגט ער די וואך דער כלי יקר, ער זאגט ביי די שולחן.

טיש, די געלט, פרנסה פאר יענעם, שולחנו של אדם מכפר, וואס זאגט די גמרא ווען? ווען מען געבט פאר יענעם צו עסן. מאך ארבע טבעות זהב, ווייל עס איז טבעת זאגט די כלי יקר. ס'איז א גלגל החוזר בעולם. די געלט איז היינט ביי מיר, מארגן ביי דיר, שפעטער ביי אנדערע פיר. ממילא ס'איז א גלגל, איז געב פאר יענעם. אוי געדענק איך צו געבן פאר יענעם. גערע איינס, שפעטער זאגט די כלי יקר, פארוואס איז עס א רינדעכיגע טבעת? ווייל אז דו געסט פאר יענעם איז דאס א שכר שאין לו סוף, ס'איז א רינדעכיגע זאך, ס'האט נישט קיין שום סוף. א רינדעכיגעס, געבן פאר יענעם האט נישט קיין סוף. האט נישט קיין סוף. אוי ווי דער רבינו בחיי ברענגט, ער ברענגט ועשית שלחן עצי שטים. שטים איז ראשי תיבות, שלום טובה ישועה מחילה, איז אזוי, די אמת זאגט אז די ארון מיט די מזבח זענען אויך געווען עצי שטים, ווייל די ארון און די מזבח האבן געברענגט פארן מענטשן די ברכות, שלום טובה ישועה מחילה, זאגט דער רבינו בחיי אבער די שלחן ברענגט אויך די ברכות ווען די געסט פאר אנדערען צו עסן, ווען די געסט פאר א צווייטען פונעם שלחן דורך צדקה וחסד, ברענגסט די אויף דיר דעם שלום טובה ישועה מחילה. און ער ברענגט רבינו בחיי א אינטערעסאנטע זאך. ער ברענגט דער רבינו בחיי דא די וואך אז מנהג חסידים שבצרפת מנהג חסידים שבצרפת לעשות משלחנם האט געמאכט פון די טיש וואס? פון די ברעטער פונעם טיש א ארון לקבורה א ארון פאר זיך פארוואס? דאס איז געווען להורות צו באווייזן פאר די מענטשן זאל געדענקען כי האדם לא ישא מאומה בידו ביי די לוויה גייט נישט נאך איין דאלער אפילו איין נאר וואס גייט מיט? די טיש וואס דאס איז געווען פאר אנדערע

די טיש אלס ארון, וכן אמרו רז"ל, המאריך על שלחנו מאריכין לו ימיו ושנותיו. יא, ווי האט געזאגט רבי ר' זיסע? רבי ר' זישע האט געזאגט אז די וועלט זאגט אז א קלוגער געבט, א קלוגער נעמט, און א נאר געבט. האט געזאגט דער רבי רבי זישע, אז וואס איז די פשט אין דעם, אז א קלוגער ווען ער גיט, פארשטייט ער אז ער נעמט, און א נאר ווען ער גיט, מיינט ער אז ער גיט, ויקחו לי תרומה, נישט ויתנו, ער פארשטייט אז ער נעמט, גיט פאר יענעם. יא, און רבותי, מ'האלט דא אזוי שובבים תת, און יעצט די עיקר, ווער ס'ווייסט איז די עיקר ביי שנה מעוברת, די עיקר איז דאך ביי שנה מעוברת, שובבים תת, און מ'האלט דא אזוי אונטערשטע טעג, צען טעג וואס איז געבליבן, לאמיר זיך געבן א שאקל אביסל. אה, די וואך שטייט ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם שטייט אין שך, איך ליין נאך יעצט פארן עולם דעם לשון פון שך על התורה. ווען פון גורי האר"י ער זאגט פארוואס שטייט ועשו לי מקדש פארוואס שטייט נישט משכן די גאנצע צייט משכן משכן ואת המשכן תעשה וואס איז פלוצלינג געשען ועשו לי מקדש הערט וואס די שך זאגט לא אמר משכן אלא מקדש פארוואס שטייט מקדש לומר אם יקדשו עצמן יהיה כל אחד מהם מרכבה לשכינה הקדושה א מענטש איז זיך מקדש די אויגן די הארץ, ווערט דער מענטש א מרכבה לשכינה, ער ווערט א בית המקדש, זאגט ער אם יקדשו עצמן יהיה כל אחד מהם מרכבה לשכינה, זהו ושכנתי בתוכם ממש, נישט בתוכו, בתוכם אין די מענטשן, דער רבונו של עולם זאגט והתהלכתי בתוככם, ער ווערט א מרכבה פון די שכינה הקדושה.

אוי יא רבותי, יראת שמים, יראת שמים, אזוי זאגט דער די דברי ישראל זאגט, ס'שטייט אין פרשת בחוקותי, והתהלכתי בתוככם, וואס זאגט רשי? אטייל עמכם בגן עדן, זאגט ער דארטן א מורא'דיגע מאמר, ער זאגט די גן עדן פון א מענטש, וואו איז? אויבן אין הימל, די גן עדן פונעם אייבערשטן איז ביי אידיש הארץ ווען ער ברעכט זיך. ווען א אידיש הארץ ברעכט זיך דארטן איז די גן עדן פון כביכול, דארטן צו ווערט די הארץ ווערט א מקדש זאגט די שך, א מקדש, אזוי זאגט דער אור החיים הקדוש דארטן אויך, ונתתי משכני בתוככם, זאגט דער אור החיים הקדוש די לשון, פירוש על דרך אומרו, אוהל שיכן באדם, שעיקר משכנו יתברך, הוא תוך נשמות עם קדושו. דארטן די עיקר משכנו יתברך, די עיקר משכן פונעם אייבערשטן איז אין די אידישע נשמה, יראת שמים, יראת שמים, יא, יראת שמים, מיט דעם קויפט מען אפ דעם אייבערשטן, מ'דערציילט עפעס א משפחה פון ר' חיים קנייבסקי, מ'זאגט אז ר' חיים איז געווען עפעס זיער פארנומען מיט די קינדער, שטייט דאך אז די צוגרייטן נעגל וואסער און אויסגיסן נעגל וואסער, שטייט דאך אז דאס איז א סגולה אויף יראת שמים. און פאר דערפאר, איז ער געווען זיער פארנומען ווען ס'זענען געווען קינדער אין שטוב, איז ער געווען זיער פארנומען מיט זיי רב חיים, האט געמאכט צו זיי אזעלכע מבצעים, אז ווער ס'האט צוגעגרייט דרייסיג טעג נעגל וואסער, לעבן בעט און אויסגעגאסן, האט ער געגעבן עפעס א מתנה, עפעס א אויסערגעווענליכע מתנה. פארוואס זאל עס זיין א סגולה אויף יראת שמים? האט ער געזאגט אז רב חיים האט דערציילט, אז ביי זיין שבת אויפרופן, ס'געווען דא אין בני ברק אז ס'איז ביים סטייפלער געווען אויפרוף אין בני ברק און ס'איז געקומען געסט פון ירושלים דאך געווען איידעם הרב אלישיב אלע אלע זענען געקומען צו פארן און גאנצע איז דער חזון איש האט דאך געדארפט צוגרייטן א שבת חזון איש וואס ער געווען פארנומען ער געווען פעטער ער געווען פארנומען פאר אלע געסט צוגרייטן נעגל וואסער ווייל דאס איז א סגולה ליראת שמים דאס איז ער געווען פארנומען פאר אלע געסט נעגל וואסער און ממילא איך רעד פון מיין טאטן זכרונו לברכה אסאך מאל ווען זיי האבן געוואוינט אין תל אביב איז דארטן געווען מ'רעדט א מעשה פון זיבעציג אכציג יאר צוריק איז געווען דארטן אסאך מאל וואס ביינאכט איז נישט געווען קיין וואסער אסאך מאל וואס איז געווען ביי די נעכט איז נישט געווען און שוין און דער זיידע זכרונו לברכה איז אריינגעקומען און האט געפרעגט זיי זענען געווען בחורים דארטן געפרעגט וואו די נעגל וואסער האט ער זיי אנגעשריגן וואו די נעגל וואסער פארוואס זיי האבן נישט צוגעגרייט נעגל וואסער האבן זיי אים געזאגט ס'נישטא קיין וואסער האט ער געזאגט לייג גרייט מען צו א ליידיגע שיסל מיט א ליידיגע קווארט, פארוואס? ווייל היות א סגולה ליראת שמים און יראת שמים איז די כלל כל אשר בכוחך עשה, כל אשר בכוחך עשה, גרייט צו א ליידיגע שיסל א ליידיגע קווארט, ביי יראת שמים, וואס איז די מקדש? וואס איז די מקדש רבותי ווענישט שטיין מיר יעצט די אונטערשטע טעג פון שובבים? ס'איז דא די וואך א מגיד מישרים, די עולם ווייסט דאך וואס די בית יוסף האט געהאט א מגיד וואס האט געלערנט מיט אים, א מלאך פון הימל וואס האט געלערנט מיט אים. איך ליין נאך פאר דעם לשון וואס די מלאך האט אים געזאגט שטייט דא. די וואכעדיגע סדרה אין פרשת תרומה. שהתשובה והתענית הנעשית בימי השובבים. די תשובה מיט די תענית וואס מען טוט מתקבלת אויבן אין הימל אף באופן שאילו היה עושה כן בשאר ימות השנה אזי לא היה נחשב כל כך. ס'איז עפעס אזא אזא געפאמפעטע תשובה, אינמיטן יאר וואלט מען דאס נישט אנגענומען אבער שובבים נעמט מען עס יא אן. אזוי האט די מלאך געזאגט פארן בית יוסף. שפעטער שטייט דארט אין די לשון האט אים געזאגט והנה עתך עת דודים. און וואס איז עת דודים? עתך עת דודים, ס'איז א זמן פון א חתונה, מ'מוז וויסן אז ס'איז די גרעסטע עת רצון אין הימל. איי עתך עת דודים דאס איז ימי השובבים, האט אים געזאגט דער מגיד. איי עת דודים, ס'איז זיסע צייטן, ליכטיגע צייטן, ליכטיגע צייטן, אבער אנהייבן צו ארבעטן מיט זיך רבותי. מען ארבעט מיט זיך, אביסל עקשן, עקשן, עקשן, עת דודים, די גרעסטע אהבה. זאגט ער אז די תשובה וואס מען מאכט, שובבים האט אים געזאגט די מלאך פארן בית יוסף, און ס'איז א תשובה הנעשית תענית הנעשית בימות השובבים, ווערט נתקבל אין הימל אף באופן שאילו היה עושה כן בשאר ימות השנה, לא היה נחשב כל כך אבער היינט יא. במה דברים אמורים, שטייט דא, איז געווען דארט נאך עפעס א שנה, עס איז נישט געווען קיין שובבים, ס'האט געווען עפעס א שנה פשוטה, דער איינער געפרעגט פשט אין אין האט אים געפרעגט פשט אין דעם אין דעם ש"ך וואס איז די מקדש אז דער מענטש קען ווערן א מקדש און ס'איז ידוע אויך די אלשיך הקדוש זאגט ושכנתי בתוכם בתוכו לא נאמר אלא בתוכם פארוואס? ווייל בתוך כל אחד ואחד דאס הייסט די שכינה קומט אראפ צו יעדן הארץ ווען ער ארבעט מיט, זאגט ער ס'איז שייך אזא זאך? איך קען ווערן א בית המקדש טו איך אים פרעגן, וואס איז פשט אין דעם פסוק? די תורה רעדט דאך אויף אלעמאל. האט ער מיר געזאגט פרעגסט נאך שובבים? ס'איז געווען עפעס א שנה פשוטה, האט ער געזאגט נאך שובבים פרעגסט? כאילו אוודאי אז יא. יא, רבותי, מ'ארבעט מיט זיך. אוי אז מ'ארבעט מיט זיך רבותי. מען ארבעט מיט זיך ווי ווי די לשון פון הייליגער רבי ר' מיילעך, דער רבי ר' מיילעך זאגט א באקאנט לשון אין פרשת וישב, נועם אלימלך זאגט עס שמעתי משל מתוק מפי אדוני מורי ורבי הרב המגיד דקהילה קדישא ראוונע, דאס איז דער בעזריטשער מגיד, ער ברענגט ער האט געהערט פונעם מגיד, פון מעזריטשער מגיד, אויף וואס? והנה, שאנו רואים כעת אשר אנחנו בגלות המר, ער זאגט היינט אין דעם פינסטערן גלות, יש בני אדם שזוכים לרוח הקודש בקל יותר מבימי הנביאים, לייכטער היינט אין דעם פינסטערן גלות איז דא מען איז זוכה צו רוח הקודש מער לייכטער ווי בימי הנביאים שהיו צריכים השבעות והתבודדות רב כידוע. כדי שישיגו הנבואה ורוח הקודש, ווי אזוי היינט גייט עס אזוי לייכט? זאגט דער הייליגער נועם אלימלך ואמר משל נפלא ומתוק, למשל זאגט ער, א מלך ווען ער איז במקום כבודו בביתו, אין זיין חצר אין זיין פאלאץ, זאגט ער ס'וועט קומען א אוהב פונעם מלך א גוטע פריינד, א חבר זיינער וועט אים לאדענען אויף א סעודה, זאגט ער בוודאי יכעוס עליו המלך, דער מלך וועט זיין אין כעס אויף אים, פארוואס? ווייל ס'איז נישט קיין כבוד פארן מלך ארויסצוגיין פונעם פלטין. דו ווילסט איך זאל גיין צו דיר? ס'איז נישט קיין כבוד. זאגט ער, גם אם תהיה הסעודה גדולה עד מאוד, די גרעסטע סעודה וואס דו וועסט מאכן, זאגט ער, בלתי אפשרי, ס'איז נישט שייך צו עס מאכן, לאדענען דעם מלך צו דיין שטוב, עד שיכין, זאגט ער, כל ההכנות, ויעמיד מליצים ופרקליטים גדולים שימצא חן בעיני המלך שיבוא לסעודתו. זאגט דער רבי ר' מיילעך, אבל. דאס איז אלץ ווען די מלך איז אין פאלאץ. אבל כשהמלך נוסע בדרך. ווען ער פארט אונטערוועגנס ורוצה ללון בדרך, ער וויל לייגן קעפעלע, ער וויל זיך אפרוען דער מלך. אזי, כאשר ימצא מקום נקי, באכסניא נקי, אף אם הוא במלון בכפר, אפילו עס איז סתם אין א דארף, אם הוא רק נקי, אזי זה בית מלונו ללון שם. נאכאמאל, ווען א מלך איז אונטערוועגנס, איז טאמער טרעפט ער א מקום נקי באכסניא נקי, אף אם הוא בית המלון בכפר, ס'איז גארנישט אין א כפר, אם הוא רק נקי, אויב ס'איז נאר נקי אזי זה בית מלונו ללון שם. זאגט ער וואס איז די נמשל? די זעלבע זאך די נמשל, אבער ווען ס'איז געווען א בית המקדש קיים האט מען טאקע נישט געקענט האבן קיין נביאות נאר מיט השבעות מיט אלע זאכן, ווייל דעמאלטס איז געווען די מלך בביתו. דעם איז געווען מלך בבית כדי צו מיט זאגט ער בזמן שוין זאג איך קיין מויסט שכינת כבוד אויב ווייס קודש הקדשים דעם האט אים אויער אדם רויט אלישע בריח הקודש אוי נביאס אוי צורך אבוי די גדולה זאג דער רב מלך אבל אטו בגולס אמר שגם השכינה הקדושה גולסו ימוני די שכינה הקדושה אין גולס און בעוונותינו הרבים איז נע ונד בארץ ווערט די שכינה הקדושה ותשוקתה מאוד למצוא מקום דירה לשכון בו, די תשוקה איז מורא'דיג און די שכינה הקדושה וויל טרעפן א מקום דירה לשכון בו, זאגט ער אם מצאה מקום מנוח, מקום נקי, אדם שהוא רק נקי מעבירות וחטאים אזי שם היא דירתה, הערט איר וואס ער זאגט? היינט וואו ס'איז נאר דא א מקום נקי ווערט גלייך א בית המקדש זאגט דער רבי ר' מיילעך. מורא'דיגע זאך, טאקע בזמן המקדש נישט און היינט יא, זאגט דער רבי ר' מיילעך, דעמאלטס האט מען געדארפט גרויסע גרויסע, היינט אויב ס'איז נאר מקום נקי אכסניא נקי, ווען דער מלך איז אונטערוועגנס א מקום נקי אכסניא נקי דארטן, דארטן ווערט א בית המקדש, שטעלט אייך פאר וואס אונז זעמער היינט ווערט. א מענטש קען ווערן א א בית המקדש? איך ווייס דער דער חתם סופר זאגט די וואך מעשה חושב יעשה אותה כרובים זאגט דער הייליגער חתם סופר רמז לאדם א שורה חתם סופר מ'דארף מאכן פון דעם א ניגון פון דעם שורה אפשר וועט מען עס געדענקען רמז לאדם זאגט דער חתם סופר שמעשה חושב ומחשבתו הקדושה ווען ער איז מקדש די מחשבה, יעשה אותו ככרובים עליונים מלאכי עליון, דער מענטש ווערט א מלאך, יעשה אותו כרובים, ער ווערט א מלאך. וואס איר האט געבראכן א מינוט א מחשבה איז געווארן א מינוט א מלאך. נו וואס איז דא אזעלכע בחורים וואס האבן מורא, איך בין נישט קיין מלאך, ער האט מורא, ער האט נישט מורא, קיינער וועט נישט וויסן פון אים, נאר דער אייבערשטער ווייסט פון אים, ער האט נישט מורא. ער איז געווארן א מלאך. קיינער וועט נישט וויסן.
רמז לאדם, געבראכן די מחשבה, געווארן א מלאך, לוינט זיך נישט? אי ווי שווער ס'איז, ס'לוינט זיך נישט, דו ווערסט א בית המקדש, דו ווערסט א מלאך, מקום נקי, הא? מ'ווייסט איינער אריינגעקומען אמאל א אידענע צום בעלזער רב זכרונו לברכה, געדארפט עפעס א ישועה וואס קען, געדארפט א ישועה למעלה מדרך הטבע, האט געבעטן פון בעלזער רב, האט דער בעלזער רב געזאגט, נו וואס בין איך א מלאך? האט זי אים געזאגט, דער רב איז גרעסער פון א מלאך! האט ער געזאגט, דאס יא. דאס יא, פארשטייט? נישט קיין מלאך, גרעסער פון א מלאך, א מינוט מען ברעכט זיך א מחשבה. ס'איז געווען ביי ר' איטשע מאיר, ר' איטשע מאיר זינגער איז אריין געקומען א בחור צום טיש, און געשטאנען און געקוקט אויפן רעבן, האט ער אים געפרעגט וואס קוקסטו אויף מיר? האט ער אים געזאגט ער ווייסט אז ס'איז א גרויסע תיקון, ראיית פני הצדיק, קוק אויפן צדיק איז א גרויסע תיקון, האט ער געזאגט הער וואס איך וועל דיר זאגן. שטייט אין פסוק ועמך כולם צדיקים, קוק אויף דעם צדיק איז זיין א גרעסערע תיקון. שטייסט מאך פון זיך א בית המקדש בחור אינגערמאנטשיק, איי ווען דו שעכטסט א מחשבה, אוי וואס ס'ווערט פון דיר, אוי וואס ס'ווערט פון דיר, דאס זאגט דער זוהר הקדוש די וואך, דער זוהר הקדוש זאגט די וואך מורא'דיגע לשון, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו זאגט דער זוהר הקדוש ווער הייסט דאס איש? איש זאגט דער זוהר הקדוש ווער דאקרי איש, ווער איז דאס? דאתגבר על יצריה, האסט א מינוט פארמאכט די אויגן, א בורח מן העבירה, דו הייסט איש. וואס איז טייטש אשר ידבנו ליבו? זאגט די זוהר הקדוש ליבו דאס איז די אייבישטער, צור לבבי וחלקי אלקים לעולם, ליבו די אייבישטער, די אייבישטער האט אים ליב, ידבנו ליבו די אייבישטער האט אים ליב דעם מענטשן וואס האט זיך יעצט מתגבר געווען אויפן יצר. דער אייבערשטער האט אים ליב, אזוי די לשון פארליינען די לשון פון זוהר הקדוש, מאת כל איש זאגט ער מאי דאקרי איש, ווער הייסט דאס איש, דאתגבר על יצריה האט זיך מתגבר געווען אויפן יצר, זאגט ער וכל מאן דאס איז די זוהר הקדוש וכל מאן דאתגבר על יצריה אקרי איש, ער הייסט א איש האט זיך יעצט מתגבר געווען אויפן יצר הרע, האט פארמאכט די מויל פארמאכט די אויגן,

רבונו של עולם האט ליב איינער וואס ער ברעכט זיך, איינער וואס ארבעט מיט זיך, אזוי טייטשט רבי נפתלי ראפשיצער די וואך, אויף ועשו ארון עצי שיטים, אלץ איז געווען נאר וחצי, אמתים וחצי ארכו, אמה וחצי רחבו, אמה וחצי קומתו, נישטא איין גאנצע זאך דא, אז דאס איז די ארון, דער רבונו של עולם וויל זיך ברעכן, זיך ברעכן, זיך ברעכן, ווערן א פארברעכער, יא, א גוטער פארברעכער, האלטן אין איין ברעכן, א מלחמה, השם איש מלחמה, דער אייבערשטער. איז געפינט זיך מיט אן איש מלחמה וואס האלט אין איין ברעכן מיט זיך. איי גייט די מענטש ער זאגט פארשטייסט און די מענטש קען ווערן א בית המקדש הא? אבער עס איז מיר אזוי שווער הא? ער מיינט ער איז א בן יחיד עס איז מיר אזוי שווער איר ווייסט די מדרש זאגט די וואך די מדרש זאגט די וואך במדרש הגדול שטייט ביים ארון הקודש ביים ארון שטייט ועשית ארון עצי שיטים וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו אלע ווייסן דעם דעם מדרש רשי ברענגט אויפן פלאץ אז ס'איז געווען דריי ארונות האט בצלאל געמאכט וואס איז געווען די דריי ארונות זהב עץ זהב הערט וואס די מדרש זאגט וכי מאחר שהוא מצופה זהב מבית ומחוץ איז עץ באמצע למה לי, וואס דארף מען האבן די קלאץ אינמיטן? אז ס'איז מצופה זהב מבית ומחוץ וואס דארף מען דעם עץ אינמיטן? זאגט דער מדרש אלא לומר לך, ווייל אלמלא יצר הרע, דער עץ איז מרמז אויפן יצר הרע, דער קלאץ, ווען נישט דער יצר הרע, אין שבח לתלמידי חכמים, זאגט דער אייבערשטער ביסט בכלל נישט משובח ביי מיר, ווען נישט דעם יצר הרע איך דארף דיך נישט דא. נאר די עץ מאכט דיר גרויס. לומר לך אלמלא יצר הרע ווען נישט די קלאץ דא אינמיטן אין שבח לתלמידי חכמים, אלא שבחן שכובשין יצרן, וכן הוא אומר ומושל ברוחו מלוכד עיר, ותנן איזהו גיבור הכובש את יצרו א מדרש הגדול די וואך, די גאנצע שבח נאר מחזק זיין ווייל עס איז אבער שווער, די גאנצע שובבי"ם מיינט נאר א מלחמה, א מלחמה איז שווער, רבוש"ע מ'זוכט נישט דא קיין קיין קיין. אבער, געדענק, א וויאזוי הייסט עס וואס איז ארון? עצי שיטים, נאר על שם די שוועריקייט. שטייט זהב מבית ומחוץ הייסט נאר עצי שיטים ווייל דאס האט די אייבערשטער ליב, א מענטש א איש מלחמה, וחצי וחצי, אויף דעם איז שטאלץ מקום למקום נקי, נקי מיינט נישט נקי און נקי טייטש אז מען נעמט פאנטאסטיק מיט עקאנאמיקא און מען הייבט אן צו ווישן, יא? רייבן, א רייבער. א רייבעריי? דאס איז א רעבעריי. ווייסט דער דערציילט אסאך מאל ס'איז געווען רבי אברהם שרייבער זכרונו לברכה א איד אין ענגלאנד א חשובע איד געווען אבער דא אייניקלעך, האט ער געהאט קינדער וואס האבן זיך געדרייט ביים בית ישראל? אברהם שרייבער האט געהאט קינדער וואס האבן זיך געדרייט ביים בית ישראל, און ער איז געווען נישט געזונט, האט מען מזכיר געווען ביים בית ישראל, ער איז געווען א ערליכע זייער א ערליכע, האט די בית ישראל געזאגט, ווער ס'היט די אויגן מיט די מויל קען פראווען אליין מופתים, אזוי צוריק אויף רבי אברהם שרייבער, ווער ס'היט די אויגן מיט די מויל קען פראווען אליין מופתים דער מענטש איז געזונט געווארן, זאגן זיי רבי יענקעלע פשעווארסקי האט עס געהערט, האט ער געזאגט די גערער רבי האט אויסגעזאגט די גאנצע סוד פון די רעבעריי, מען היט די אויגן מיט די מויל וועט מען קענען פראווען אליין מופתים, פארשטייסט נאר פון דעם עץ און קלאץ ווערט מקום השכינה. לאמיר יעצט אריינכאפן דאס איז די שובבי"ם ת"ת, א מענטש ארבעט מיט זיך, ער ארבעט מיט זיך, פארשטייט די עץ זאגט די מדרש, ווייל לומר לך אלמלא יצר הרע אין שבח לתלמידי חכמים, אבער געהערט א שיינע הוספה אמאל איינער האט געזאגט אז דאס איז די טייטש, ביי מנורה שטייט נתקשה משה בציור ביי די מנורה, פארוואס? ווייל די מנורה איז דאך געווען. וואס איז געווען די מנורה? מקשה זהב טהור, איז ממילא דאס געווען נתקשה משה אז ס'איז נאר זהב אן קיין עץ, איז וואס איז די נחת רוח פון רבונו של עולם אין דעם? דאס האט ער נישט פארשטאנען. די גאנצע נחת רוח איז דאך נאר די עץ. וועגן דעם איז דאך עס געווען נאר די עץ. איינער האט געזאגט פארן חזון איש אויף עפעס א בחור בזמנו אז ער לערנט און דאווענט ער איז א אפגעהיטענע זעט נאר אויס ער האט נישט קיין יצר הרע בכלל האט דער חזון איש אים געזאגט אויב אזוי איז ער א בעל מום ער האט נישט קיין יצר הרע איז ער א בעל מום איך מיין מיר זענען ברוך השם תמימים דא הא מיר זענען נישט קיין בעלי מומים דא ברוך השם אבער לאמיר זיך נעמען די הענט ווי זאגט די לעכעוויטשער? זאגט די וואך מקשה אחת זהב טהור, זאגט ער. מקשה אחת, איין שווערע זאך ווערסטו א ריינער גאלד. דער הייליגער לעכעוויטשער. איין שווערע זאך ביסטו א ריינער גאלד. דער מענטש קוקט אים אויס, וואס האט ער שווערע זאך? איין שווערע זאך, א ריינער גאלד. ריינער גאלד. רײן גאָלד. יא, אָבער די אמת איז, מען דאַרף נאָך אַזאַ װאָרט זאָגן אַ גוטע נאַכט און גײן זיך פּרעגלען אין דעם װאָרט בעסער. איך װײס נישט, די שיר דאַרף נאָך ממשיך זײן, איך ממשיך זײן נאָך אַ ביסל. אײן, אַ, אײן שװערע זאַך אַ רײנער גאָלד, אױף דעם מקום נקי, אױף דעם איז דער בית-המקדש. אה! די תפארת עוזיאל זאגט א מאמר נורא, מענטש טראכט אריין, וואס פעלט מיר אויס אבער די יצר הרע, וואס איך האב נישט קיין כוחות צו די נסיונות, דער אמת, דארף טאקע מתפלל זיין, אל תביאנו לידי נסיון דארף מען מתפלל זיין? כ'האב שוין געזאגט דא כמה פעמים, מיין טאטע זכרונו לברכה האט געזאגט ער האט געגאנגען קוקן אמאל ווי די סאטמאר רב דאווענט, ער זאגט ס'איז געווען עפעס א מחזה צו זען ווי די סאטמאר רב, א אלטער רבי מיט א ווייסע בארד,

זאגט אזוי, אלע געדענקען א געוואלדיגע גמרא אין שבת פ"ח, בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו, אמר להם לקבל תורה בא, אמרו לפניו און מלאכים האבן געזאגט חמדה גנוזה שגנוזה לפניך, תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם, ווילסט עס אוועקגעבן פאר בשר ודם? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דער רבונו של עולם זאגט למשה רבינו החזיר להן תשובה, ענטפער א תשובה. האט משה רבינו געזאגט מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, איך האב מורא זיי מיך פארברענען. אמר לו, האט דער רבונו של עולם געזאגט למשה רבינו, אחוז בכיסא כבודי וחזור להן תשובה, האלט אן דעם כיסא הכבוד און ענטפער א תשובה. זאגט ער איך פארשטיי נישט די כיסא הכבוד איז עפעס פון אונזערע השגות זאגט ער כיסא הכבוד איז עפעס א דבר גשמי מען קען עס אנכאפן וואס איז די אחוז בכיסא כבודי מען קען עס אנכאפן וואס הייסט דאס רבותי הערט גוט וואס ער זאגט א מורא'דיגע ווארט ער זאגט ענין הכיסא וואס הייסט דאס א כיסא א כיסא א בענקל הייסט איז דוגמא לאדם שהוא עיף ויגע איז אפגעמוטשעט מיד ומבקש מנוח לכף רגליו ומתיישב על הכיסא. ער בארואיגט זיך, ער האט נחת רוח, ער האט מנוחה יעצט אויפן כיסא. דאס איז די געדאנק פון א כיסא. זאגט ער, כשם שהכול רצים, אלע, דו'סט הערן א עוף רעדט ווי א מענטש, א עוף, און אלע לויפן פון די גאנצע וועלט, הערן ווי א עוף רעדט ווי א מענטש. ווען מענטשן רעדן, נישט אינטערעסאנט בכלל. פארוואס? ווייל אלע רעדן. ווען א עוף רעדט איז אינטערעסאנט. זאגט ער כך על דרך זה, אין לקדוש ברוך הוא, אזוי איז זיין לשון, אין לקדוש ברוך הוא נחת רוח ממעשה עליונים. כיון שאין במעשיהם שום חידוש, פונקט ווי מענטשן רעדן. ס'איז נישטא קיין חידוש. א מענטש דא ברעכט די אויגן, ברעכט די מויל, ברעכט די הארץ, דאס איז א נחת רוח אויבן, ווייל ס'איז פונקט ווי א פייגעלע רעדט ווי א מענטש. זאגט ער די כיסא, די מנוח פון די שכינה הקדושה איז נאר ווען א איד ברעכט זיך, דאס איז די כיסא, אחוז בכיסא כבודי, האלט די כיסא הכבוד און ווייז זיי אז פון זייערע מעשים ווערט נישט קיין כיסא הכבוד, ווייל פון זייערע מעשים איז נישטא קיין נחת רוח, נאר פון א אידן זיך ברעכן, נאר פון דעם ווערט די כיסא הכבוד, די כיסא הכבוד די כיסא איז דאך דער דמיון זאגט ער, א דוגמא לאדם שהוא עייף ויגע ומבקש מנוח לכף רגליו, ומתיישב על הכסא מיט דעם זעצט ער זיך אויפן כסא דאס איז די כסא די ענין פון מנוח די מנוח פון די שכינה הקדושה איז וואס נאר ווען א איד ברעכט זיך דעם יצר הרע זאגט ער לימא שרייבט ער די לשון ומחמת זה נקרא מעשינו ותורתנו כסא לפניו אונזערע מעשים דאס איז די כסא הכבוד כמו שיש לאדם נחת רוח מכסא לנוח עליו א מענטש האט א נחת רוח פון א כסא

מחמת שאין יצר הרע בכם, מה שאין כן בנו, אף שאנו למטה, מקבל הקדוש ברוך הוא תענוג ממעשינו, פון אונזערע מעשים קריגט ער א תענוג. איי, וואס איז ווערד פון א מענטשן? וואס איז ווערד פון א מענטשן? א מענטש שרייט, אה, איך האב נישט קיין כוחות. כ'האב נישט קיין כוחות צו די נסיונות, מען זאגט אז ס'געווען עפעס א עקסידענט אמאל, יענער האט יענער איז געלעגן אזוי אן קיין הכרה, געווען א עקסידענט ער איז געלעגן אן קיין הכרה, שוין האט זיך אויפגעכאפט פון די הכרה, האט מען געדארפט וויכטיג א פיזיאטראפיסט, ווייל ער האט דאך נישט ער האט נישט געקענט שאקלען די איברים, האט מען געדארפט א פיזיאטראפיסט, איז דער פיזיאטראפיסט. ער איז אריין געקומען צו אים האט אים געגעבן א גלעזל א חד פעמי גלעזל א גלעזל פון פלא ער זאגט אים הייב עס אויף הייב עס אויף האט קוים גערירט אביסעלע אויפגעהויבן א טראפעלע אזוי יעדן טאג קוים א טראפעלע עס איז אריין געקומען די צווייטע וואך פיזיאטעראפיסט האט געזען עס איז נישט קיין ברירה נישטא קיין צורה מען דארף אים בכח האט ער אים געזאגט אויב דו הייבסט נישט אויף דעם גלעזל א האלבע מעטער קריגסטו נישט קיין מיטאג. ער האט געפריווט מיט אלע כוחות קוים צוויי סענטימעטער. האט אים געזאגט ניין ניין ניין נישטא קיין האלבע מעטער, קריגסטו נישט קיין מיטאג, ווייל ער האט געוויסט ער וועט נישט קענען נעמען אליין, ער קען זיך דאך נישט רירן, ער איז דאך אזוי ש. הייבסט נישט אויף קיין האלבע מעטער האסט נישט קיין מיטאג. האט זיך יענער צעוויינט, פארשטיי נישט, דו האסט דא א מנוף אינדרויסן, א קרעין האסטו דא אינדרויסן, זאל ער דא אויפהייבן די גלעזל, וואס ווילסטו פון מיר צו האבן? האט ער געזאגט דו טיפש דו, איך דארף א קרעין, א מנוף דארף ער זאל מיר אויפהייבן דעם גלעזל? איך דארף דיינע הענט פשוט מחזק זיין. זאגט ער, דער מענטש שרייט אויך, אה, איך האב נישט קיין כוחות און נסיונות, דער אייבערשטער האט גענוג צדיקים, וואס דארף ער מיר, פונקט ווי יענער האט געזאגט ס'איז דא א מנוף אינדרויסן, זאגט ער אויך, איך דיך דער מנוף, זאגט ער, דו נאר דו, דער רבונו של עולם דארף האבן, דער רבונו של עולם פעלט, ער דארף דו זאלסט זיך בויען, דו זאלסט ווערן א מקום המקדש, אחוז בכסא כבודי, דו מיט דיינע מעשים וועסטו ווערן א כסא הכבוד, דו בויעסט דיין נפש מיט די נסיונות, מיט דעם וואס דו ביסט זיך מתגבר אויף די נסיונות בויעסטו, דיין נפש בויעסטו, אז נישט ביסטו ח. דיין נפש בויעסטו מיט דעם. יא, רבותי, דאס איז יעצט אם לא עכשיו אימתי. די אונטערשטע צען טעג פון שובבים דא. מ'זאגט ס'איז אריינגעקומען צו רבי יענקעלע פשעווארסקער, אבער ווען זיין שווער האט נאך געפירט, ווען ר' איציקל האט נאך געפירט, אריינגעקומען א איד, האט גערעדט מיט אים, רבי יענקעלע האט אזוי גערעדט מיט אים. איז אויסגעקומען מיטן רעדן אזוי, יענער האט אים געזאגט אויף די גמרא איזה שוטה המאבד כל מה שנותן לו. המאבד כל מה שנותן לו. האט רבי יענקל אים געזאגט פארוואס האסטו מוסיף געווען א ווארט? שטייט המאבד מה שנותן לו, שטייט נישט כל? האט ער געזאגט שטייט יא כל. אזוי? נייעסע ספר נחז מ'האט ארויסגענומען א גמרא חגיגה דף ד. שטייט קלאר איזה שוטה המאבד כל מה שנותן לו. רבי יענקעלע, פארוואס ווייס איך המאבד המאבד מה שנותן, און די גאנצע וועלט ווייסט, די קיינער זאגט נישט כל מה שנותן, דא אין גמרא איזה שוטה המאבד מה שנותן, פארוואס די גאנצע וועלט זאגט המאבד נאר אן קיין כל, קיצור מ'האט געזוכט און געזען, אין אבן העזר, אין אבן העזר שטייט דארטן איזה שוטה וואס איז פסול פאר א גט, וואס קען נישט געבן קיין גט, המאבד דארטן שטייט מה שנותן, דארטן שטייט נישט כל, דארטן שטייט נישט כל, האט מען פארשטאנען אז וועגן דעם איז שגור אין די גאנצע וועלט. המאבד מה שנותן און נישט כל. שפעטער זאגט דער איד פאר רבי יענקעלע, דער רבי זאל מיר נישט חושד זיין איך קען גאנץ ש"ס אויסעווענדיג, ניין, נאר די ווארט כל געדענק איך גוט ווייל עס האט מיר געגעבן א קניפ, עס האט מיר געקלינגען, פארוואס? ווייל איך האב געלערנט די גמרא איזה שוטה המאבד מה שנותן לו, עס האט מיר געגעבן א שטאך, עס האט מיר שטארק צעבראכן. איזה שוטה המאבד מה שנותנים לו איך פארגעס אויך אסאך מאל די ברילן דארט און די טאביק דא און די זייגער דא האב איך מורא געהאט איך בין א אפגעסטעמפלטער שוטה פון אבער איך האב געזען די גמרא כל מה שנותנים לו בין איך געווארן פרייליך ווייל איך פארליר נישט אלעס איך פארליר נישט אלעס און ממילא די רבי זאל מיר נישט חושד זיין אז איך בין טאקע אזא תלמיד חכם וואס איך קען ממש אלעס אלע יעדע ווארט אויסערווענדיג נאר די ווארט געדענק איך גוט ווייל עס האט מיר שטארק געקלינגען רבי יענקל האט שטארק משבח געווען זיין עניוות וואס דו האסט דא געזאגט, און א בחור וויינט, אוי ס'איז אריבער שוין שובבים, מ'האלט שוין ביים סוף, רבי איד שטייט נישט המאבד מה ש... איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו, ניין, שטייט כל מה שנותנים לו, קענסט זיך נאך יעצט כאפן, אבער טאמער וועסט זיך דערמאנען אין צען טעג ארום, וועסטו טאקע קריגן דעם סטעמפל, דעמאלטס ביסטו א געסטעמפלטע. איזהו שוטה שטייט נישט המאבד כל מה ש... אַ שטייט נישט המאבד מה שנותנים לו? אַז דו וועסט זיך יעצט כאַפּן, שטייט כל מה שנותנים לו. קענסט זיך יעצט כאַפּן, די קומענדיגע צען טעג, נעם זיך, נעם זיך אין די הענט. נעם זיך אין די הענט, אַז וואָס? אַזוי ווי אונז האָבן גערעדט פריער, ווי די ש"ך זאָגט ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מיינט דער מענטש זאָל זיך מאַכן פאַר אַ מקדש, ווייל ס'שטייט נישט משכן דאָ. שטייט מקדש אם מקדשין עצמן. לומר אם מקדשין עצמן, זאָגט ער. נעם זיך יעצט! יעצט נעם זיך! סוף תרומה די לעצטע צען טעג! גיב זיך א שאקל יעצט! מ'קען די באקאנטע משל פונעם חפץ חיים וואס דארטן איינער טרעפט זיך דארטן ביי וכל החיים צו ביי שים שלום, אה, די גאנצע שמן עשרה האב איך שוין נישט אינזין געהאט, ער פארט ווייטער אויף דעם וועג. אזוי גייט דאך עס. ער האט דאך ביז יעצט ערגעץ ביז שים שלום האט ער נישט אינזין געהאט, ער פארט שוין ווייטער מיט דעם וועג, אויף דעם מסלול. איז דאך דא א חפץ חיים באקאנטע משל אז ס'איז געווען עפעס א מיידל איז געשטאנען אין די גאס און פארקויפט עפל אויף א טיש און ס'איז געקומען דארטן אפאר יונגאטשעס און האבן געוואלט עסן זיי האבן עס געוואלט צונעמען פאר בחינם וואס האבן זיי געטון איינער האט געגעבן א דריי איבער דעם טיש איז געווארן א כאפעריי די עולם האט אנגעהויבן צו כאפן עפלעך און זי האט אנגעהויבן צו שרייען און וויינען מ'באגנב'עט איר האט איר איינער געזאגט שטילערהייט, הער אויף יעצט צו שרייען, זיי כאפן כאפ אויכעט, וויפיל דו וועסט אריינכאפן, זאלסט אריינכאפן פיר פינעף עפל, ווייל אז דו וועסט שטיין און וויינען וועסטו דאס אויך נישט האבן. זאגט ער די זעלבע זאך, די יצר הרע האט דיר אוועקגעכאפט דעם אתה חונן, כאפ דיר די השיבנו, האט דיר אוועקגעכאפט די רפאנו, כאפ די ברך עלינו, כאפ די מודים און כאפ די שים שלום, נישט בלייבן דא און שוין געגאנגען, זיין א מאבד כל מה שנותנים לו חלילה וחלילה. גיי כאפ יעצט אריין. זאגט ער א פלא פון א זאך, איינער האט מ'זעהט אסאך מאל לא עלינו, זאל אפגעהיטן ווערן, איינער פאלט יא, ער גיבט א פאל טרעפ צו אזא ירידה אזא גליטש, ער כאפט א גליטש צו ס'איז ביי א טרעפ צו אנדערע, ער גיבט זיך א כאפ אן די לעצטע די לעצטע מינוטן עפעס א אייזן, ער נעמט זיך א כאפ אן פון א אייזן. ס'איז נישט אן קיין ספעציעלע כוונה, ס'איז פשוט אזא טבע דער אייבערשטער האט געמאכט אין בריאה, ער גיבט זיך א כאפ אן. אינטערעסאנט, ברוחניות אז ער איז געפאלן, ער פרואווט זיך נישט אן כאפן, אה, ס'איז געפאלן, שוין טראכט אריין. דארטן זאגט ער נישט, ס'איז געפאלן, שוין, זיך צוטראסקען די הענט מיט די פיס, די צלעות מיט די רוקן מיט די דאס, ער האט נאך א, ניין, ער גיבט זיך א כאפ וואס ער קען, ער זאל זיך נישט, ער זאל נישט טראסקען אינגאנצן, גענוג, גענוג די קלאפ וואס איך האב געכאפט, אה, אזוי זאגט ער.

שוין, זאגט ער, ניין די אנדערע יאר, די אנדערע יאר שוין. ביי ביי נפילה איז נישט זאגן די אנדערע יאר, איז זאגן דא, לאמיך כאפן די אייזן דא. אזוי ביי נפילה, איך רעד בכלל ביי נפילה אין רוחניות, וואס פאלט דיר נישט איין יעצט זיך צו געבן א כאפ? געפאלן געפאלן, יעצט לאמיר זיך געבן א כאפ מיט די לעצטע אייזן, ס'איז נישט נאר אויף שובבי"ם, א גאנץ יאר. גיב זיך יעצט א כאפ. ניין, דער מענטש איז פארפאלן, ער פאלט און ער איז שוין פארפאלן. און די עקרונות קען פונדקאות? געווען עפעס אין קרית צאנז אין נתניה, געווען עפעס א איד, געווען א פארפאלק, זענען געווען פארנומען זייער בצרכי ציבור ערב פסח, ערב פסח געווען זייער פארנומען בצרכי ציבור, בקיצור, געווען ליל הסדר, און ער איז צוריקגעקומען פון מעריב פון אלעם זיי האבן געזען זיי זענען זייער אויסגעמוטשעט ווי גייט מען גיין פראווען א סדר א פארפאלק אליין א עלטערע פארפאלק אליין קיצור און מען מוז זיך אויסרוען מען קען נישט קען נישט אזוי פראווען קיין סדר זיי געווען אויסגעמוטשעט פון א גאנצע טאג האבן מחליט געווען גיין זיך אראפלייגן אויף א האלבע שעה און שפעטער זיין א פרישע כח צום סדר. אבער אזוי האט זיך געפירט אז זיי האבן געמאכט די אויפגעמאכט די אויגן ביידע האבן זיי געזעהן די זון קריאת שמע של שחרית זמן קריאת שמע של שחרית אוי ס'איז זיי געווארן ביטער און פינסטער איז מען געלאפן אריינגעלאפן צום קלויזענבורגער רב זכרונו לברכה נאך פאר שחרית און האט געוויינט רבי ער האט אים דערציילט וואס איז געווען נישט קיין מצה נישט קיין מרור נישט קיין כורך נישט קיין שלחן עורך נישט קיין הגדה גארנישט וואס מאכט מען יעצט רבי וואס מאכט מען האט ער געזאגט וואס מען מאכט? מען גייט דאווענען שחרית. פאלט אים גארנישט איין וואס מען מאכט, מען גייט, מען גייט יעצט כאפן, יעצט גייט מען, שוין, ס'איז שוין אריבערגעגאנגען, מען גייט יעצט זיך נעמען. ס'האט אים גארנישט איינגעפאלן. און ער האט זיך געקענט יעצט באגראבן דעם שחרית מיטן תפילת טל, מיט מוסף, מיט שביעי של פסח, מיט שבועות אויך האט ער געקענט נאך באגראבן אויף דעם חשבון. און למעשה האט דאך דאס די יצר הרע געמיינט. יא, יעצט וויין נישט, יעצט נעם זיך ביי יעדן נפילה דאס וויסן. געווען א בחור פון אכצן יאר, וואס האט געגעבן מגיה זיין תפילין, און האט געזען אז עס איז געווען, עס איז נישט כשר, און האט געזען אז עס איז געווען א טעות מעיקרא, עס טייטש קיינמאל האט ער נישט געלייגט קיין תפילין, ס'איז א טעות מעיקרא אין די פרשיות, ער האט קיינמאל נישט געלייגט כשר'ע תפילין, איז אַכצן יאָר אַלט געווען, ער איז אַרײַנגעלאָפֿן צום נתיבֿות-שלום מיט אַ געוויין. ער האָט געזאָגט פֿאַרן נתיבֿות-שלום, האָט קיין מאָל נישט געליינט געלייגט קיין תּפֿילין, און עס קומט אויס יעצט. האָט נתיבֿות-שלום געזאָגט, דאַרפֿסטו יעצט מאַכן אַ גרויסע סעודת-הודאה, טאַנצן און שפּרינגען, פֿון הײַנט הייבסטו אָן צו לייגן תּפֿילין. ס'איז אים גאָרנישט אײַנגעפֿאַלן, פֿאַרשטייסט, דאַנקען דעם אייבערשטן, האָסט געגעבן אַ בדיקה, האָסט זיך געקענט לייגן אַזוי ביז די נײַנציק. טאַנץ, טאַנץ, פֿון הײַנט הייבסטו אָן צו לייגן תּפֿילין. ס'איז בײַ יעדן זאַך אַזוי. יא, איך מיין יעצט אויך, דאנקען דעם אייבערשטן אויף די צוויי וואכן, די צען טעג וואס איז געבליבן אז מען גייט זיך נעמען. מען גייט זיך נעמען, יעצט ווי יעצט עס הייסט איז ווי יעצט עס הייסט. ועשו לי מקדש ושכנתי, אין של"ה הקדוש שטייט שובבים ת"ת, די של"ה הק' זאגט ת"ת, שווים טאטע זאגט ער טאטע ר' שלו' איז תלמוד תורה, טאטע ר' שלו' איז תשובה תפילה, און טייס איז געבן צדקה. טייס איז דאך געבן צדקה. אויפהייבן שטייט אין בעל שם הקדוש כי תראה חמור שונאך זאגט דער בעל שם הקדוש כי תראה חמור עסט אריינקוקן אין דעם חומר אין דעם חומר אין דעם חומר עסט זען שונאך עסט גוט עסט מעיין זיין עסט זען ער איז א שונא דיינער אוי איז ער א שונא ער איז א שונא צו די נשמה דער חומר זאגט דער בעל שם הקדוש און דו וועסט נאך זען נאך אז ער רובץ תחת משאו נו, זאגט דער בעל שם הקדוש איז וחדלת מעזוב לו, דו מיינסט עסט נעמען תעניתים סיגופים צו פייניגען דעם גוף? ניין ניין ניין, עזוב תעזוב עמו, מיטן גוף, מיט, נישט צו ברעכען מיט קיין סיגופים תעניתים, מיט דעם גוף, שטארק דעם גוף, נעם זיך לערנען שעות רציפות בתורה, הייב אן צו ארבעטען מיט זיך, עסט מאכען פון זיך א מקום המקדש, ווי דער אלשיך הקדוש זאגט באקאנטע לשון די וואך, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם זאגט ער בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כל אחד ואחד און יעדער איינער ווערט א בית המקדש זאגט דער מלבים אז דאס איז די טייטש רשי זאגט וכן תעשו לדורות פרעגן דאך אלע די משכן איז דאך נישט געווען לדורות וכן תעשו לדורות אבער יעדן איינער זאל ווערן א מקדש דאס איז לדורות יעדער איינער ווערט א מקום המקדש ווי די שך זאגט ועשו לי מקדש לי מקדש שטייט נישט משכן מקדש יעדע איד ווערט א מקדש ער ווערט א מקדש אה די איד איז דאמס די קען ווערן בית המקדש תשפ"ד אה א נדיב פארן בית המקדש ווען מען זוכט א נדיב פארן בית המקדש אז ס'וואלט געבן וויפיל אפאר מיליארד דאלער יעדער וואלט פארקויפט די דירה און די וועסט פארן בית המקדש מאך פון זיך א בית המקדש ועשו לי מקדש זאגט די שך פאר זיך א בית המקדש אזוי שטייט ווייטער אין פסוק ואת המשכן תעשה עשר יריעות מעשה חושב תעשה אותם רשי הקדוש זאגט פרצוף אחד מכאן און פרצוף אחד מכאן מיר זעהן דא אוצר מאמרים פון ר' אשר ווייס דער ראש ישיבה פון בעלז אין אשדוד, שרייבט ער דארט, וואוינט דא, וואוינט ער דארט, און אזוי ברענגט ער אז ס'איז, אז ס'שטייט ידוע די טור הייבט אן דעם אורח חיים, יהודה בן תימא, אזוי הייבט זיך אן די טור, יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר, זאגט די טור וואס טייטש קל כנשר? דער נשר, מיט דעם הייבט אן די טור, נשר מיינט שמירת עיניים, פארוואס? ווי די טור הוי קל כנשר כנגד ראות העין ודימה אותו לנשר כי כאשר הנשר שט באוויר די נשר איז פליט הויך פליט הויך כך הוא ראות העין די אויג פליט הויך די קו לומר שתעצים עיניך מראות ברע מיט דעם הייבט אן די טור קל כנשר און א דאס איז די ערשטע זאך די אויגן רש"י זאגט דא אז ס'איז געווען דא צוויי פרצופים אין די יריעות נשר מצד זה וואס איז די צווייטע זייט וואס איז אין די אנדערע זייט וואס איז געווען אריה! אריה איז אותיות ראי'. מיט די אויגן, מיט די אויגן ווערסטו א משכן, ווערסטו א מקדש. איי, מיט די אויגעלעך. מיט די אויגעלעך. דערציילט דאס האט זיך מיר שוין אפאר מאל א די ווארט האט רבי שלמה זלמן אויערבאך געפלעגט זאגן יעדן סדר נאכט אבער אבער רבי יענקעלע פלעגט דאס דערציילן מיט א מעשה עס איז געווען אזוי אז איז געווען עפעס א איידעם א תלמיד חכם וואס האט געהאט א שווער אן עם הארץ ער האט אזאנס

בקיצור די איידעם תלמיד חכם האט געזעהן ער ווערט נישט פטור פון דעם שווער ער ווערט נישט פטור פון דעם האט ער געזאגט שווער לעבן ס'איז על פי סוד זעהט ער אראפגיין פון אים אה זאגט אים שווער איך האב גלייך פארשטאנען על פי סוד וואס האט די שווער די עם הארץ פארשטאנען על פי סוד זאגט ער איך האב פארשטאנען ווייל מיר קען מען נישט פארקויפן קיין בעבעלעך ס'איז נישטא אזא זאך א ציגעלע פאר צוויי זוז ציגעלע קאסט טויזענט דאלער נישטא אזא זאך. איי, וואס האט די שווער פארשטאנען על פי סוד? איך האב פארשטאנען גלייך על פי סוד, על פי סוד הייסט אין שוק השחור, אין די שווארצע מארק, דארטן קען מען טרעפן פאר צוויי זוז. אוה, האט ער געזאגט חד גדיא. דאס איז א ווארט פון איינער פון קינדער פון ר' עקיבא אייגער פון ר' שלמה'לע אייגער. שלמה זלמן אויערבאך פלעגט עס איבער'חזר'ן יעדן סדר נאכט. חד גדיא איז דער מענטש. דזבין אבא קען אפקויפן דעם טאטן אין הימל. איך קען אפקויפן דעם טאטן אין הימל? יא. מיט תרי זוזי מיט צוויי רוקן די עפעפים אדער די שפתים פארמאך די מויל פארמאך די אויגן האסטו אפגעקויפט די טאטע אין הימל איך קען אים איך קען נישט גלייבן זאגט ער יא אין שוק השחור אין די שווארצע מארק ווען די יצר הרע קאמאנדעוועט די יצר הרע קאמאנדעוועט קענסטו אפקויפן דעם טאטן אין הימל יא יא מיר זענען מער ווערד דא אויף די וועלט ווי האט געזאגט דער רבוש"ע קונה הכל יעדער פארמאכט א אויג אמאל אלעס קונה הכל נאר ווי ביסטו? די זאגט רב שיעלע בעלזער, די רב שיעלע בעלזער א מוראדיגע ווארט ער זאגט אזוי, אז ס'דא אלע ווייסן די חזל, וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, וואס זאגן חזל והנה טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר הרע, פרעגן אלע די קשיא וואס טייטש זאגט רב שיעלע בעלזער, יצר הרע זאגט טוב מאוד, נאר קען זיין א קודש קדשים טאמער נישט אין דר'ערד אריין געפאלן אין דר'ערד. יצר טוב זאגט ניין טוב, יעדע ביסעלע נעמט אן די אייבישטער, רבונו של עולם קונה הכל, יעדע ביסעלע, עס פארמאכט אביסל די מויל, פארמאכט אביסל די אויג, יעדע זאך קויפט אפ די אייבישטער, דערפאר ביי די ארון די וואך איז געווען אמתים וחצי אמה וחצי אמה וחצי, ווייל די אייבישטער זאגט איך נעם אן חצאים חצאים, האלבע נעם איך אן, נעם יעדע האלבע, נעם אן ביסעלעך, די יצר הרע זאגט ניין נאר טוב מאוד, ווי האט מען געזאגט אין סלאנים. אז די קליפה, די קליפה פון עמלק איז אדער גאר אדער גארנישט, אדער גאר אדער גארנישט, יצר הרע, אוי אוי יצר הרע, אדער גאר אדער גארנישט, און ס'איז געווען ווען עמלק איז אריין, המן איז אריינגעקומען האט מרדכי הצדיק געלערנט הלכות קמיצה, פרעגט ער וואס איז? ביי מרדכי הצדיק? פרעגט ער וואס איז דא זאגט ער הלכות קמיצה אפילו אביסעלע נעמט אויך אן די אייבישטער אביסעלע קמיצה איז אביסעלע אוי האט אים המן געזאגט וויי איז אויס המן פארוואס אתא מלי קומצא דידכו ודחי עשרה אלפי כספא דידי ווייל המן האט געזאגט נעעע נאר עשרת אלפים נעמט אן די אייבישטער נאר עשרת אלפים מ'קען נישט עשרת אלפים איז אין דרערד אריין אזוי האט ער באגראבן א בחור א אינגערמאן די בראך איז ווי ער טאנצט נאך קאדאטשקע מיט אים און ער קלאפט נאך המן אויך ער קלאפט נאך המן און דאס איז די המן המן נאר עשרת אלפים געפאלן? אה געפאלן ביים גוף זאגסטו נישט געפאלן געפאלן ביי זיך ביסטו א אייזן על כל פנים אוי אוי אוי א מענטש איז שולט אויף זיך, דאס איז די טאט, דאס איז אריינצולייגן א מענטש זאל זיין א איש מלחמה, שולט זיין אויף זיך, ווי זאגט ער די וואך, ועשית לו מסגרת דער כלי יקר, ביים שולחן שטייט דאך אזוי, שולחן, מסגרת דארף מען פארמאכן טירן, מ'דארף קענען פארמאכן. עס געזונטערהייט נאר קענען פארמאכן אבער טירן ועשית לו מסגרת שרייבט דער כלי יקר דעם לשון אז שטייט שפעטער ועשית זר זהב א גאלדענע קרוין למסגרתו סביב זאגט דער כלי יקר דעם לשון כי הסוגר בעד תאוותו הרי הוא בן חורין ומלך דערפאר איז זר זהב לאפוקי א פורץ גדרו של עולם איז עני בדעת, ער איז א עני בדעת נעבעך א צעבלוטיגטער ארעמאן, ער מיינט ער איז א עשיר א צולייגער, טא א עני בדעת נעבעך, א זר זהב איבער דעם מסגרתו, קען פארמאכן, זאגט ער דערפאר איז ער זאגט ער אזוי דערפאר שטייט זר, ווייל די גמרא דרש'נט דאך זכה נעשה לו זר, לא זכה, זכה נעשה לו זר, זר איז א קרוין, א כתר, לא זכה נעשה זר ונכרי כי יעזוב לאחרים חילו. א שליט א, דו ווייסט ווער ס'איז א שליט א? א בחור האט אמאל געטראפן ראש ישיבה, ס'איז א בחור האט געטראפן אמאל ראש ישיבה עסט א לעבען, און ער זעט ביי דעם לעבען האט ער איבערגעלאזט דעם סוף האט ער איבערגעלאזט, האט די תלמיד געפרעגט דעם ראש ישיבה פארוואס איז די סוד דא אין די שיריים פארוואס האט דער ראש ישיבה נישט געענדיגט די גאנצע, האט דער ראש ישיבה אים געזאגט ווייל תנובה האט מחליט געווען אז דאס איז צוויי הונדערט פופציג מיל דארף איך זיי נאכטאנצן, ווייל ער האט מחליט געווען צוויי הונדערט פופציג דארף איך אים, ווייל ער האט מחליט געווען אזוי, ס'איז מיר גענוג איך דארף דאס נישט ענדיגן. צומארגנס טרעפט דער ראש ישיבה דעם זעלבן תלמיד האט געענדיגט א גאנצע פיטשקע טשאקאלאד, א גאנצע, און ער הייבט אן נאך איינע. האט ער געפרעגט פארוואס האסטו אנגעהויבן נאך איינע? זאגט ער ווייל תנובה האט מחליט געווען אז דאס איז די גאנצע דערפאר דארף איך זיי נאכמאכן. ס'איז דא א זר זהב אויף אזא איינער וואס איז א שליט און ער איז א קרוין. ער איז א שליט. ס'איז מיר גענוג. ניין, ס'איז די גאנצע, כ'דארף עס ענדיגן. און נישט נאר דאס, ער הייבט נאך אויף נאך איינע, פארשטייסט? און ער האט נאך א חברה'מאן. א עבד נרצע, ער איז דאך נעבעך א עבד. איז דאך נעבעך אן עבד. אזוי שרייבט דארטן דער אלטער פון קעלם, אז אמר חכם אחד לעשיר, עפעס א חכם, עפעס א קלוגער האט געזאגט פאר א עשיר, שהיה מתנשא נגדו בשל עשרו, ס'איז געווען עפעס א גביר, דער צולייגער האט זיך גרויס געהאלטן ווייל ער האט געהאט געלט, ער האט זיך גרויס געהאלטן, האט ער אים געזאגט דער חכם פאר דעם עשיר,

א איד האט א שכל און נוצט עס אויס טאקע יעצט, נישט זיין א מאבד כל מה שנותנים לו מען נוצט עס אויס, מ'איז אויס עבד פון דעם מלך זקן וכסיל, איר ווייסט דאך דער חפץ חיים האט געזאגט אז פארוואס ער הייסט א כסיל, ער איז כסיל, ער מאכט דאך אונז משוגע, ער איז משוגע? אה? ער איז משוגע? צו ער מאכט אונז משוגע? זאגט ער דאס איז די סוד, וואס הייסט מלך מצרים? א מלך אויף מצרים, ער איז א מלך כסיל, נאר די כסילים זענען זיינע חסידים, נאר די כסילים זענען זיינע חסידים, ממילא זיי מחליט טאקע אין דעם טאטע, איך ווער נישט, בין נישט קיין עבד פון די מלך זקן וכסיל, ס'איז נישט נאר אויף צו הערן און צו רעדן, ס'איז אנהייבן צו טון צו די זאך רבותי, אוי צו טון צו די זאך, נו א צו טון צו די זאך. האלטן, זיך שטארקן, די לשון די וואך אין מדרש ויקחו לי תרומה זאגט די מדרש הדא הוא דכתיב, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, זאגט די מדרש, אל תעזובו את המקח שנתתי לכם. זייער א אינטערעסאנטע מדרש, אל תעזובו את המקח, וואס וויל די מדרש זאגן די מקח, די מקח, זאגט דער קאצקער רבי, אה, ביי מקח, ביי די ביזנעס, אה? די ביזנעס מענטשן טוען אין ביזנעס. טאמער ס'איז שוואך, שוואך די ביזנעס, זאגט ער שוין איך וועל היינט נישט מאכן קיין ביזנעס, יא ווייל ס'איז שוואך? ס'איז פארקערט דארפסט ארבעטן ווייל אלעס די ביזנעס זאל צוריק גיין, ס'איז צוריק גיין ס'ווערט שוואך, זאגט ער אל תעזבו את המקח, איך זאג נישט ביי תורה עס איז שוין שוואך, איך לאז עס נישט נאך, פארקערט אז ס'איז שוואך, גיי שטארק זיך פון יעצט און ווייטער, שטארק זיך פון יעצט, את המקח זאל זיין ביי דיר פונקט ווי להבדיל א ביזנעס, פונקט ווי די ביזנעס לאזט ער נישט אפ ווייל ס'איז שוועריקייטן דא, פארקערט ער וועט משקיע זיין זיין גאנצע כח אין דעם, כח און מח, אזוי אל תעזבו את המקח. נאר רבותי מען רעדט וועגן שובבים ת"ת מען רעדט וועגן קדושה מען מוז זאגן עפעס א ווארט שטייט די וואך ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם אלע זענען פארנומען מיט דעם אז ער זאגט דער דער קאלעווער איז אמאל פון ר' שלמה נאר קאנער קאנער ער זאגט ושכנתי בתוכם ער זאגט ער זאגט בתוך מם א מם א שלאס מם א ענדע מם איז דאך א פארמאכטע זאך דער רבונו של עולם ווייסט וואו איך בין, ווייסט וואו איך שכנתי, נאר אין א שלאס מם וואו ס'איז גדר, וואו ס'איז דא גדרים אין יראת שמים, וואו ס'איז דא א גדר אין יראת שמים דארטן בין איך דא, לאמיר נישט רעדן די אנדערע זייט, וואו ס'איז די גדרים אין יראת שמים ושכנתי בתוך בתוך ענדע מם, דארטן בין איך, דאס האט שוין קודמו פאר אים, איר ווייסט וואס זאגט דער זוהר הקדוש זאגט די וואך, בעל הטורים זאגט, א באקאנטע בעל הטורים ס'איז א זוהר הקדוש, תרומה איז אותיות. תורה מ'. תורה שניתנה לארבעים יום. בעל הטורים און תיקוני זוהר, זאגט דער זוהר הקדוש, וואס קומט אריין די מ' יום? פארוואס טאקע מ' יום? וואס קומט אריין? וואס האט די תורה מיטן מ'? די תורה גייט מיטן מ', פארמאכט גדרים פון אלע זייטן, א שלאס מ', א ענדע מ'. פארמאכט פון אלע זייטן, זאגט דער זוהר הקדוש מ' וס' שבלוחות אזוי זאגט די גמרא בנס היו עומדין, דער עולם ווייסט פארוואס יא, ווייל ס'איז דאך געווען חרות משני עבריהם, מזה ומזה, ס'איז דאך געווען חרות, און ס'איז דאך געווען בנס, זאגט ער, ס'איז שווער צו מאכן גדרים, מ'קען נישט, אבער זאלסט וויסן בנס היו עומדין, ס'איז דא ניסים, דער רבונו של עולם העלפט בן סי' נושא מיט די זוהר הקדוש די וואך, ס'איז דא אויף דעם ניסים. גדרים דאס ווארט מען פון דיר גדרים מסביר זיין וואס הייסט גדרים זאג א קליין א מדרש אין קהלת רבה א' ד' דער מדרש דערציילט איינער האט השגות ווער עס איז א תנא דער מדרש דערציילט עס אויפן גרויסן הייליגן תנא רבי יודא בן נקוסא רבי יודא בן נקוסא די מינים און די אפיקורסים פלעגן זיך שפארן מיט אים כסדר זיי האבן געפרעגט און ער האט געענטפערט ביז איינמאל האט זיי רבי יודא געזאגט, הערט זיך איין חברה, געענדיגט מיט די וויכוחים, לאמיר מאכן יעצט איינמאל א וויכוח, און ווער ס'איז מנצח דעם צווייטן, אזוי זאגט דער מדרש, יטול קורנס, קורנס הייסט א האמער, און מפצע זיין דעם צווייטנס מח. אקעי? יא? בקיצור, און ער האט זיי מנצח געווען, און האט גענומען א האמער און האט אלע מוחות דארטן אויסגעהאקט, אזוי איז דאך געווען מסוכם, האט זיי אלעמען אויסגעהאקט די מוחות, אזוי שטייט אין מדרש, מיד נטל קורנס ופצע מוחותיהם, האט אויסגעהאקט אלע מוחות עד דאתמלי בפצעים פצעים. ווען ער איז צוריק געקומען פון דארטן זאגט דער מדרש אז די תלמידים האבן געזאגט פאר רבי יודא בן נקוסא, האבן זיי אים געזאגט, רבי! סייעוך מן השמים וניצחת, האסט געהאט סייעתא דשמיא, האסט מנצח געווען, מען האט דיר געהאלפן פון הימל האסט זיי געווינען! הערט א לשון זאגט דער מדרש אמר להם האט ער זיי צוריק געזאגט. איך האב זיי געווינען? לכו והתפללו על אותו איש גייטס דאווענען אויף מיר, פארוואס? ועל אותו החמת אויף דעם קריגעלע, אויף דעם מענטשן אויף זיך, זאגט ער, שהיתה מלאה אבנים טובות ומרגליות, אבל עכשיו מלאה פחמים. פארוואס? דער גרויסער הייליגער תנא האט זיך געשפארט מיט זיי, איך האב געהערט אזעלכע זאכן, מען איז געווארן אויס אבנים טובות און געווארן פחמים. איך האב זיי מנצח געווען זאגט ער, יא, אבער גייט זייט שטארק מתפלל אויף מיר ווייל די קריגעלע זאגט ער, איך בין געווען פיל מיט אבנים טובות ומרגליות יעצט בין איך פיל מיט פחמים, אפילו האט זיי מנצח געווען אבער ער האט זיך אויסגעליידיגט פון די גאנצע אבנים טובות ומרגליות זאגט ער איז ער געווארן פיל מיט פחמים האט געצאלט א טייערע פרייז פאר דעם. נורא נוראות די הייליגע תנא זאגט ער איז ניזוק געווארן ווייל ס'איז אריינגעגאנגען דברי כפירה אין זיינע אויערן דברי כפירה אין זיינע אויערן אפילו האט זיי מנצח געווען. יעדער אינגערמאן בחור'ל ביי זיך בואו חשבון, מען פארשטייט גוט אויף וואס מען רעדט, אויף די כלים המאוררים, אויף יעדן צורך גדול, אבער גיב א קוק רבי יודא בן נקוסא זאגט ס'האט אים אז ס'האט אים אנגעפילט מיט פחמים, וויפיל פילט זיך אן די אייבישטער זאל אפהיטן, די אייבישטער זאל אפהיטן, וויפיל ווערט אנגעפאקט א אינגערמאן א בחור, די אייבישטער זאל שומר ומציל זיין, ער בלייבט נישט די זעלבער. א גדר אין יראת שמים אידן. דאס איז טאטע טאטע מיט אלע כוחות גדרים. האט דא געהאט דערציילט, א איד האט דערציילט, ס'איז געווען טאקע די וואך די יארצייט פון בית ישראל, בית ישראל פלעגט פארן בימים ההם, שנים קדמוניות פלעגט ער פארן אין כפר שמריהו, מנוחה. און דארטן האט ער געטראפן עפעס איינעם, דער בית ישראל איז דאך ידוע, ווי ער האט געזען איינעם, מען קען מאכן מיט אים יראת שמים, האט ער עס געמאכט. נישט די נפקא מינה ווי, ווי דאס איז און ווי אזוי ער האט אויסגעקוקט, האט ער געזאגט אויף זיך, ער איז אריין, אראפגעקומען אויף די וועלט מרבה זיין יראת שמים אין אידן. שוין, האט ער דארטן געטראפן א בחור'ל פון צוועלף יאר. איר פארשטייט כפר שמריהו בימים ההם, פאר פופציג זעכציג יאר צוריק, פארשטייט איר אליין ווי עס האט אויסגעקוקט, יא? שוין, און דער בחור מיט צוועלף יאר, בית ישראל האט זיך געחבר'ט מיט אים, הייבט אן צו רעדן מיט אים, רעדן מיט אים, און ער, דער בחור האט געזאגט פארן בית ישראל, אז דו ביסט אויך א דבור'ען געווארן אזא גוטער חבר, ער האט א שטארקע משיכה צו גיין, פלאץ וואס דער עולם האט נישט קיין, פארשטייט נישט וואס דאס איז, איך פארשטיי אויך נישט, דער עולם פארשטייט נישט, כדורגל. כדורגל. ווייל ער ווייסט נישט וואס דאס איז. איז ער, אויטאמאטיש, האט דער בית ישראל גלייך אנגעהויבן צו רעדן מיט אים, אה, עס איז טויג נישט פאר דיר, עס איז, עס איז נישט גוט פאר דיר, עס איז נישט גוט, עס איז נישט גוט, עס וועט דיר נישט טויגן. שוין, ער רעדט, ער רעדט, ער רעדט. שפעטער האט דער בית ישראל אים געבעטן, אי, זאג מיר צו אז דו וועסט נישט גיין. איך זאג, איך קען נישט צוזאגן.

דער בחור איז שפעטער אריינגעגאנגען אין ליטווישע ישיבה, ישיבה קטנה, און ישיבה גדולה, ער האט טאקע נישט געגאנגען אין שול. דאס איז דאס בית ישראל האט אים שוין מער נישט געזען. ער איז אריין אין ליטווישע ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, ער האט חתונה געהאט אין ניו יארק. און דער איד דערציילט, ער האט לאנגע יארן נישט געהאט קיין קינדער, לאנגע יארן. שוין ער איז געווען דא א וויזיט ער מיט זיין רעבעצן דא אין ארץ ישראל געהערט גערער רבי איז דא זאל אריינגיין מיט א קוויטל ער גייט אריין מיט א קוויטל האט ער געשריבן זיין נאמען זיין רעבעצנס נאמען להפקד בזרע של קיימא בית ישראל איז דאך געווען אזוי קורץ און שארף נו דער אייבערשטער זאל העלפן נפקד ווערן מיט קינדער האט ער געזאגט ניין רבי עס איז מיר נישט גענוג איך דארף א הבטחה איך קען דיר נישט צוזאגן בית ישראל איז דאך געווען אזוי שארף איך קען דיר נישט צוזאגן איך האב דיר געבענטשט ניין, האט ער אים געזאגט, איך וויל א הבטחה. יא, איך קען דיר נישט צוזאגן! בית ישראל איז געווען שארף, אלע האבן זיך דארטן, יא, איך קען דיר נישט צוזאגן. בקיצור, עס איז געווען דער דריטער מאל וואס בית ישראל האט אים געזאגט, יא, איך קען דיר נישט צוזאגן, האט ער אים געזאגט, פארוואס האב איך אייך יא געקענט צוזאגן? ווי? האט ער אים געזאגט איך בין פון כפר שמריהו געווען פאר פינף און צוואנציג יאר צוריק, ער זאגט די בית ישראל האט געגעבן א מאך אויף די אויגן אויף אים האט אים גלייך געכאפט, האט זיך דערמאנט פון אים, האט ער אים געפרעגט און דו האסט געהאלטן ווארט? כאילו עס האסט גע. יא! זאגט ער יא! איז די יאר א בן זכר, צען חדשים נאכדעם געהאט א אינגל. איך בין נישט געקומען אויסלערנען דעם עולם וויאזוי מען פראוועט ישועות ביי די רעבעס, אבער איר פארשטייט די בית ישראל זאגט איך קען דיר נישט צוזאגן, פלוצלינג האט ער שוין געקענט, אז ס'דא עפעס א גדר אין יראת שמים קען ער יא, אז ס'דא א גדר אין יראת שמים האסט געהאלטן ווארט קען ער יא, האסט געהאלטן א גדר אין יראת שמים קען ער יא, א גדר, גדרים אין יראת שמים. אזוי ווי עס שטייט אין זוהר הקדוש ישראל מפרנסים לאביהם שבשמים? אזוי ווי די דברי ישראל ברענגט פון ר' חצקל קוזמירער אז די דברים חיים וקיימים ונאמנים עד היום הזה אז וואס אז ישראל מפרנסים לאביהם שבשמים דו גיסט פאר כביכול פרנסה זאגט ער ומי שאומר שהיום אינו כן חס ושלום איז שוטה

אזוי שרייבט דער דברי ישראל דא פון זיין זיידן, רק העיקר לידע זאגט ער די עיקר צו וויסן אז מען גיבט אים היינט גאר ווינציג צו לייזן, היינט גיבט מען אים גאר קליינע רווחים, ווייל באמת גם היום אנו נותנים לו פרנסה, כי בשמים שוקלין לפי ערך הנשמה ולפי ערך הגלות ולפי ערך הטרדה. איי איי איי ממילא אלע אלע מען גיבט זיך א שאקל מען גיבט זיך א וועק אויף. אין תפארת שלמה זאגט די וואכעדיגע סדרה ברענגט ער זוהר הקדוש אין תפארת שלמה אין זוהר הקדוש והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה ברענגט ער זוהר הקדוש אז די כרובים זענען געווען גאלד שטיקער גאלד מיט דריי מאל א טאג זאגט די זוהר הקדוש ווען אידן האבן געדאווענט האבן די כרובים געקריגן חיות זיי האבן געזאגט שירות ותשבחות און דעמאלטס פורשי כנפים למעלה זאגט די תפארת שלמה זה נותן כח ווייל דו זעסט אז די שטיק גאלד האט געקריגן חיות וואס האסטו מורא דער קלאץ וועט נישט ווערן? דו קענסט אוודאי קריגן חיות. איך פרואוו ליינען אפשר די לשון זיינע. מען זאגט, ער ברענגט דעם זוהר הקדוש אז דריי מאל א טאג ווען אידן האבן געדאווענט האבן די כרובים געקריגן חיות ופורשים כנפים כלפי מעלה, זאגט ער וגם היו מרמזים, דער תפארת שלמה זאגט גם היו מרמזים דאס איז געווען די רמז, איך שלא יתייאש האדם את עצמו א מענטש זאל זיך נישט מייאש זיין, על דרך שאמר הכתוב ואל יאמר הסריס הן אני עץ יבש איך בין א קלאץ, גיב א קוק ווי די קלאץ איז אויך געקריגן חיות, קענסטו אויך קריגן חיות. שהראה לנו הקדוש ברוך הוא בכרובים, די כרובים שנעשו רוחניים ובעלי משכילים, וגם מבואר בזוהר הקדוש, שהכרובים אומרים שירות ותשבחות, איז מסיים די תפארת שלמה וזה נותן כח, גיט אריין אין מיר כח, קען איך אויך ווערן. יא רבותי, לאמיר זיך געבן א שאקל, אבער איין ווארט רבותי, און טאקע אין די לעצטע טעג שובבים ת"ת, אן ענין וואס מיר דארפן מסתמא זיכער נישט זאגן, ווייל דער עולם האלט מיט דעם, מסתמא טיף טיף אין די עניינים איז שעות רציפות בתורה, הא? שעות רציפות, דו ווייסט דער מדרש זאגט די וואך א לשון, איין ווארט, דער מדרש זאגט כביכול ויקחו לי תרומה, הדא הוא דכתיב כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו זאגט דער מדרש א מורא'דיגע לשון. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בנוהג שבעולם איך פארקויף דיר א זייגער, האסט פארקויפט, פארקויף דיר דער פישקע, פארקויף דיר דער פישקע, נישט איך. אבער דער אייבישטער זאגט איך האב ענק געגעבן די תורה, אמר הקדוש ברוך הוא כביכול אמר הקדוש ברוך הוא לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה, ווייסט וואס הייסט נמכרתי עמה? דו זיצט ביי א בלאט גמרא כביכול זאגט איך בין דיינער איך בין דיין עבד כביכול, כביכול נמכרתי עמה, אריינכאפן די טעג שובבים, נמכרתי עמה. יעדער איינער מיט זיינס, זיך מתבונן אין די קומענדיגע צען טעג וויפיל ער קען שעות רציפות לערנען. אבער רציפות, וואס איז רציפות? ביי יעקב אבינו שטייט בשם ועבר, שטייט נטמן בשם ועבר. נטמן? וואס שטייט נישט למד? וואס הייסט נטמן? אה? דו ווייסט וואו עס שטייט נטמן? נטמן שטייט אין הר הזיתים פה נטמן. אזוי לערנט מען. עס גייט נישט אריין דארטן קיין פעלעפאן, נישט קיין טעלעפאן, אין די מצבות, די אלע סארטן מצבות האב איך נאך נישט געזען קיינמאל קיין פעלעפאן, נישט קיין טעלעפאן, נישט קיין פעלעפאן. דאס איז פה נטמן אזוי יעקב אבינו נטמן בשם ועבר ווען מען געט די שעות רציפות. איך וויל וויסן ביסט דא אין גן עדן עץ החיים בתוך הגן מען קען שטעלן א צעטל לעבן דיר יא? אני עכשיו בגן עדן נא לא להפריע. מאכן מיט דיר ברוך מחיה מתים, וועסטו מאכן אויף צוריק אויכעט, על כל פנים ווען דו פארשטייסט אני עכשיו בגן עדן נא לא להפריע. נוצן אויסנוצן די צייט. כביכול נמכרתי עמה זאגט די אייבישטער, נמכרתי עמה נישטא קיין אזא קדושה. דא א לשון אין מהרל, די מהרל איז פארנומען דארטן אז א מענטש בעצם איז נישט קיין קדוש, מ'קען נישט זאגן אויף א מענטשן א קדוש, א מענטש איז מצווה קדושים תהיו, אבער א חומר קען מען נישט רופן קדוש, ווער איז א קדוש בעצם ווער? א מלאך, די גמרא זאגט ובמאמר קדישין שאלתא יא, קדישין, א מלאך הייסט א קדוש ווייל ער איז בעצם א קדוש, זאגט די מהרל אלץ פיין, אכן, ווען די מענטש כשהאדם יושב ועוסק בתורה ווען ער זיצט ביי א בלאט גמרא, איז נכנס למקום קדשי הקדשים מקום שאין רשות למלאכי השרת להיכנס שם, ער שרייבט אז די, אפילו א מענטש איז בעצם נישט געבוירן אבער ווען ער זיצט ביי בלאט גמרא גייט ער אריין אין קדשי הקדשים גייט ער אריין. מענטש זיצט ביי בלאט גמרא, יעדער איינער פאר זיך און זיך מתבונן, יעדער איינער אין זיך אין זיין מצב, א בחור, א יונגערמאן, א ארבעטער, א דאס, אין זיין מצב וויפיל ער קען, און דאס מאכן די גמרא זאל זיין נטמן, זאל זיין, עס זאל זיין תוכו רצוף אהבה, ס' שטייט רצפת אש, דאס איז דאך א רצפת אש וואס צושמעטערט יענעם אויף פיצלעך, וואס מען וויל טשעפען בייטאג. און ברענגט דער זרע קודש די וואך וואס איז ארון עצי שיטים? די עצי דאס איז די עצה שיטים קעגן אלע שטותים, שיטים גמטריא שטן קעגן דעם שטן, דאס איז די עצה שעות רצופות בתורה. אזא שארפער לשון שפעטער ווי אם תרצה להיות חסיד עשה חסד עם קונך און דאס לערנען מער בלעטער גמרא אזוי וועסטו ווערן. די לשון זרע קודש די וואך. מ'נעמט זיך אריין ארבעטן. זאגט ס'איז געווען אמאל א שאלה האט מען געפרעגט דעם חפץ חיים נאווארדאקער בחורים מ'האט איינגעזעצט נאווארדאקער בחורים אין סיביר. אז סע דארט האט מען נישט אריין ס'איז געווען גלות נישט נאר פארן גוף פאר די נשמה אויך. נישט אריינגעלאזט קיין שום קיין שום גמרא קיין שום תהלים גארנישט. נאר עסן האט מען אריינגעלאזט. האט מען געפרעגט דעם חפץ חיים א שאלה אז פאר בחורים איז איינגעפאלן א פלאן ווי אזוי אריינצושיקן מ'קען דאך נישט אריינשיקן קיין גמרא זיי ווילן דאך לערנען. זיי ווילן דאך וואס זאל מען טון. איינגעפאלן פאר בחורים א פלאן איינפאקן די עסן מיט בלעטער גמרא, מ'האט געפרעגט דעם חפץ חיים צו מ'מעג עס מאכן צו ס'איז נישט קיין בזיון כבוד התורה, האט חפץ חיים געזאגט נישט נאר ס'איז נישט קיין בזיון נאר ס'איז כבוד התורה, פארוואס ווייל אזוי וועלן די בחורים לערנען איז כבוד התורה, האט מען געפרעגט דעם חפץ חיים שפעטער צו מ'זאל נעמען צו מ'מעג נעמען אויך פון נייע גמרות צו נאר פון אלטע גמרות וואס מ'דארף ווארפן אין גניזה. זאגט חלילה וחס נאר פון נייע גמרות נישט פון אלטע, פארוואס? ווייל א גמרא ווען א מענטש לערנט אין דעם, קריגט די בלאט גמרא א קדושה, ווען דו לערנסט נאכאמאל קריגט די בלאט א גרעסערע קדושה, לערנסט נאכאמאל קריגט די בלאט א גרעסערע קדושה, נאר האט ער געזאגט נייע גמרות וואס האט נאכנישט קיין קדושה, ווייל אין גמרות וואס האט געקריגן א קדושה זאל מען נישט טשעפען. גמרות וואס וואס האבן שוין וואס האבן פארשטייט זיך ווייל די גמרא די בלאט גמרא לערנסט מיט דעם איינמאל קריגט עס א קדושה נאכאמאל נאך א קדושה נאכאמאל נאך א קדושה אויב אזוי זאגט דער חפץ חיים אויף די בלאט גמרא שטעל דיר פאר אויף די מענטש ווען איך לערן א בלאט גמרא נאך א בלאט גמרא וויפיל קדוש ווער איך אה? לאמיר זעהן וויפיל מען גייט דא אריינכאפן אין די קומענדיגע צען טעג. ווי די ב"ח אין אורח חיים מ"ז דארט ביי די הלכות ברכת התורה די רב פארנען די לשון פון ב"ח דכוונתו יתברך מעולם היתה וואס האט די אייבערשטער געוואלט ביים געבן די תורה כוונתו יתברך מעולם היתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה

ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת היו המה מרכבה והיכל לשכינתו יתברך, זיץ די ווערסט אויף א בלאט גמרא די ווערסט א מרכבה פארן שכינה הקדושה, מרכבה והיכל לשכינתו יתברך, ביסט די גרעס שהיתה השכינה ממש בקרבם כי היכל השם המה ובקרבם ממש היתה השכינה קובעת דירתה. יעצט א קוק וואס קען ווערן פון דיר א שכינה הקדושה, א שכינה הקדושה זעץ זיך אוועק לערנען. זעץ זיך אוועק לערנען. אבער אן קיין הכנות, הכנות קען מען זיך אויסרוען, פרישטאג אבער, ווי האט ער געזאגט, חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללים, ביי לערנען שטייט נישט שוהין שעה אחת, אן קיין הכנות, געעפנט די גמרא און זיך געזעצט לערנען. ניט מען, און ניט מען, ניט מען, נישט מפסיק געווען. ביטע, איך בין יעצט אין גן עדן. ווי האט ער געזאגט אז די גמרא זאגט אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד וואס איז בלבד? די ווייסט ווי מ'שרייבט בלבד? ביי טשעק שרייבט מען בלבד פארוואס זאל נישט צולייגן נאך א פיאסטער? וואס הייסט בלבד? לייג גארנישט צו יעצט ניט מען נישטא גארנישט נישטא קיין טעלעפאן נישטא קיין פיקוח נפש גארנישט יעצט זיצט אינער ווי האט געזאגט די מהרי"ל דיסקין אז די גמרא זאגט אז המפסיק ממשנתו מאכילין אותו גחלי רתמים די עולם ווייסט גחלי רתמים בריט יא זאגט איך פארשטיי אנדער נאך א זאך אז נאך גחלי רתמים איז אפילו די סאלאט האט עפעס א נאך טעם טעם די זיי מחליט פריער וויפיל שעה די ווילסט לערנען און קנאק אריין איינער זאגט דאך, שטייט אין רבי ר' מיילך אז איינער וואס לערנט פינף שעות רציפות איז משבת לשבת. האט איינער געזאגט, זיי דיך מתבונן אז פיר שעות איז ביז ביז דאנערשטאג, איז אויך נישט קיין קלייניקייט. יא? און טאמער מאכסטו צוויי שעה און שפעטער צוויי שעה איז אויך פונקט אזוי פאסט ביז דינסטאג און שפעטער פון מיטוואך, איז אויך נישט קיין קלייניקייט. ער איז וויסן, נאָר וויסן וואָס דאָ טוט זיך. ס'איז פּונקט ווי משבת לשבת. ס'איז אַ סך מער. ס'איז אַ סך מער. די גמרא זאָגט אַ מאָל דרום איינער ריישע, איינער ריישע ליישע וטאַנען נישט און מ'מייערט ביים לכה שמיים. שובבי"ם ת"ת, אביסל א שאר חדשים, שטייט ר' חיים וואלאזשין ער ברענגט אין כתר ראש אז זיין רבי וואס איז געווען דער ווילנער גאון האט אים באוויזן דעם א מאמר נורא אין תיקוני זוהר, דער ווילנער גאון האט באוויזן ר' חיים וואלאזשין א מאמר נורא אין תיקוני זוהר וואס איז מחמיר גאר שארף אויף די עבירות, און דארטן שטייט אז איינער וואס איז עובר אויף רצון הבורא האט די אייבערשטער דארט מיט אים נידון ביסורים קשים ורעים און און ער האט נישט קיין תקנה נאר מיט מוסר. אבער רחמנא ליצלן, אבער ער האט איהם באוויזן ווילנער גאון אז אין סוף פון דעם מאמר נורא שטייט אין תיקוני זוהר אז דאס איז אלץ איינער וואס לערנט נישט אבער איינער וואס איז עוסק בתורה איז אורך ימים בימינו להצילו מן המיתה בשמאלו עושר וכבוד להצילו מן היסורים ער דארף גארנישט נישט קיין מיתה נישט קיין יסורים שעות רצופות בתורה א זוהר הקדוש איז דאס זוהר הקדוש אורך ימים בימינו ממילא משקיע זיין מ'ווייסט דער מנחת אלעזר איז געווען דא אין ארץ ישראל איז ער געגאנגען ביים ציון פון הייליגן רשש און לעבן אור החיים הקדוש דא יא אור החיים רשש דרך אגב דער דער מארקאנער רחמסטריווקער ער פלעגט דערציילן אז כוונות רשש אלע ווייסן דאך די כוונות יא ס'איז דער כוונות כוונות פון ווען איז דאס געווארן די כוונות ווי האט ער געלערנט די כוונות אה ער ברענגט דעם מארקאנער רחמסטריווקער זכרונו לברכה אז ער איז געווען, ער האט געוואוינט אין תימן, און ער איז געווען א יתום, און בימים ההם ס'איז נישט געווען צו עסן, די אלמנה האט געדארפט געלט, איז ער געגאנגען מבית לבית פארקויפן זאכן, פארקויפן, דאס איז געווען אזא, פארקויפן זאכן, און איינמאל איז ער געווען ערגעץ, און יענער האט פארמאכט די טיר, איז געווען א נסיון פון יוסף הצדיק, עליו השלום, א נסיון פון יוסף הצדיק, איז ער אראפגעטאנצן, איז ער אראפגעטאנצן פון פענסטער, און דעמאלטס גלייך איז אים נתגלה געווארן די אלע כוונות, אזוי ברענגט ער, דאס איז געווארן כוונות הרשש. האב איך עס דערציילט וועגן אנדערע זאכן, דער מנחת אלעזר, אונז זעמיר דאך יעצט אויסגעגאנגען מיט תורה, דער דער דער מנחת אלעזר איז געווען דא איז ער געווען ביים ציון פון רשש, שוין דארטן ביים ציון פון רשש שטייט דארטן, קבורת איש האלוקים קדוש אי, א שקדן בתורה, א חכם א מקובל אלוקי, בוצינא קדישא, כמאהר שלום, וכו'. האט דער מנחת אלעזר זיך אויסגעדרייט צו די תלמידים און זיי געפרעגט חברה, איר האט געזען דא דעם נוסח? האבן זיי געזאגט יא, איך מיין וואס איז די חידוש? חוץ פון א מקובל אלוקי? האט ער געזאגט ניין, איר זעט נישט וואס דא טוט זיך? שטייט א מקובל אלוקי איש אלוקים קדוש וואס שטייט פריערט? וואס שטייט פריערט? א שקדן בתורה, א חכם מקובל אלוקי פארשטייט נישט. רעדסט דא א מקובל אלוקי בוצינא קדישא, שרייבסט א שקדן בתורה פונקט ווי מ'שרייבט עס דא אויף יעדן בחור דא, שקדן בתורה, זאגט ער ווייסט דערמיך וואס האט ער געזאגט ווייסט וואס דא, ווייל אן קיין שקדן בתורה קען מען צו גארנישט אנקומען, שקדן בתורה, הייליגער רשש קען מען אויסגעשאכן, שקדן בתורה. נאך ס'איז געבליבן אפאר טעג דא ממש איין ט א א ט איז אריינכאפן נישט געזאגט ס'איז געווען רבי הערש מיכל שפירא איז געווען אין ירושלים ידוע רבי הערש מיכל איז געווען נקי הדעת רבי יוסף חיים זאנענפעלד האט געזאגט אויף רבי הערש מיכל ער איז די שטאלץ פון ירושלים ער איז די שטאלץ פון רבי הערש מיכל האט דערציילט א מעשה וואס ער האט עס מיטגעלעבט ס'הייסט אזוי ס'זענען געווען דריי גוטע חברים ס'איז געווען צוויי סוחרים פון טורקיה זענען געווען אין ירושלים, און יעדן טאג האבן זיי אויך געארבעט צוזאמען אין די ביזנעס פון אינדערפרי ביז חצות. נאכמיטאג, ר' הערש מיכל איז געווען זייער א חבר אויך, און נאכמיטאג האבן זיי דריי שעות געלערנט רציפות, אבער זאגט ס'איז געווען דארטן רציפות קיין ווארט נישט, דריי שעות די צוויי סוחרים רציפות. בקיצור זיי די צוויי סוחרים האבן אפגעמאכט צווישן זיך, וואס אסאך ערליכע אידן האבן געמאכט, אז ווער ס'גייט ארויף פריערט אויבן און האט געמאכט א תקיעת כף זאל קומען דערציילן וואס טוט זיך אויבן. און איינער פון זיי איז טאקע ארויף פריער, און אריבער א לאנגע צייט איז ער נישט געקומען. נאך וואס ער איז אראפגעקומען, האט ער געפרעגט, נו וואס טוט זיך אויבן? זאגט ער אים אזוי די ערשטע זאך ס'איז נישט קיין עלעוועיטאר ס'איז נישט קיין מעלית ארויף און אראפ און אויף אויף און און איז מ'קומען דערציילן ס'דערציילט זיך אה וואס טוט זיך אויבן האסטו געוואלט וויסן זאגט ער כל זמן דא איז דא פלייש און ביין וועסטו נישט קענען האבן קיין השגות בכלל וואס טוט זיך אויבן ס'איז נישטא קיין פלייש און ביין וועסט נישט קענען פארשטיין אבער דו האסט דאך געוואלט וויסן מה נעשה בדיני וועל איך דיר דערציילן בדיני איז געווארן אזוי מ'האט אויסגערופן מיין נאמען און זיך אלע אוועקגעשטעלט אבותי ואבות אבותי, און אלעס האט אנגעהויבן צו שטראמען און צו קומען דארטן בית דין של מעלה, און די הארץ הייבט אן עב מילא יחד הייבט אן צו ציטערען צו צאפלען, און ס'איז אנגעקומען פילע זאגט ער פילע פילע מלאכים וואס זענען באשאפן געווארן פון די מצוות מעשים טובים, און גלייך נאכדעם די אלע מלאכי חבלה מאוימים ונוראים מ'קען נישט אזוי שפעט ביינאכט רעדן פון זיי, ס'איז איום ונורא געווען דארטן, כאלה מיני ברק חדים אם תמצה עומק הדין מי יצדק, אוי ס'איז געווען א פחד נורא, און אינמיטן וואס בית דין של מעלה זיצן און זענען דן, האט זיך געגעבן א גיס אויס זאגט ער, א חומה, א חומת בטון אויף דיין שפראך, צווישן מיך מיט די אלע מלאכי חבלה מיט די עבירות, מ'האט אויסגערופן, רופן גן עדן. אויסגערופן גן עדן. ס'האט זיך געגעבן א גיס אויס א חומה צווישן מיך מיט די מלאכי חבלה און אויסגערופן רופן גן עדן. האב איך געפרעגט וואס איז דא? עולם האמת? ווי די אלע עבירות פון די מלאכי חבלה נעלם געווארן? האט מען מיר געענטפערט אז דער חומה דאס איז די דריי שעות רציפות וואס דו האסט געלערנט מיטן חברותא יעדן טאג ס'לאזט נישט ווייטער דן זיין. רצפת אש האט זיך אוועקגעשטעלט. האט ער מיר געזאגט אז ס'איז דא די חומה. איז געווען די שלש שעות רציפות, דאס איז די גאנצע ווארט, וועגן דעם איז געווארן א חומה, דער ריץ פאסאזש, די ווען ס'איז דא א קליין לעכעלע אין די חומה, א מלאך קען אריינגיין דורך א קליין לעכעלע אויכעט. די גאנצע ווארט אז ס'איז געווען א חומה. האט ער אים געזאגט אזוי, איך האב דיר דאך געזאגט אין אנהויב אז ס'איז נישט קיין עלעוועיטאר, נישט קיין מעלית, מ'האט מיר אראפגעשיקט פון אויבן דיר דאס זאגן ווייל צו באווייזן אונטן ווי דער אייבערשטער האט ליב שעות רציפות בתורה. אה. כל חד וחד בדידיה. עס מאכט זיך אפ. יסוד העבודה ידוע די לשון פינף שעות, יא? ידוע זיין לשון. וואס ער זאגט אמרו חזל, פרק, ער זאגט עס אין פרק ה, זאגט ער אמרו חזל, תורה מכפרת מגנא און מצלא. ותלמיד חכם אין אש של גיהנם שולטת בו וטוב לקבוע לו ללמוד חמש שעות בלי שום הפסק דיבור בענין אחר נראה לי שדבר זה ענין נפלא און מועיל און מזכך און מכפר און מביא את אותו אדם לתשובה וכפרה גמורה גרעסטע כפרה נישטא קיין גיהנום גיהנום איז נישט צו שלאגן מענטשן מזכך זיין דאס איז גרעסערע זיכוך א גרעסערע זיכוך

מוז דאך זיין ער קען, נאר ער ווייסט נישט וויפיל ער קען. זעצט ער זיך אוועק אין די טעג, לא המדרש עיקר אלא המעשה, און ער זעצט זיך אוועק, און ער הייבט אן זיך טאקע קובע, און וויסן, דו זאלסט טאקע וויסן, נישט נאר שרייבן יענעם אז ביסט אין גן עדן, נאר דו זאלסט דיר ביי דיר וויסן אז ביסט אין גן עדן. זאל דער אייבערשטער העלפן מיר זאלן זוכה זיין אויסצונוצן טאקע די טעג, ויחיש לגאלנו, ושמחת עולם ישיש עלינו במהרה בימינו.